דער שיעור איז לכבוד שבועות און דאס איז וועגן וואס דאס הייסט נעשה ונשמע, וואס דאס הייסט מסירות נפש, און וויאזוי אידן האבן זיך אלע יארן מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן אנגעהויבן פון אברהם אבינו'ן, נאכדעם דער הייליגער תנא רבי עקיבא, און איך רעד אפילו פון די מיידלעך פון בית יעקב אין ווארשע וואס זיי האבן זיך אלע צוזאמגענומען, מען האט געוואלט שיקן אכציג מיידלעך אין פראנט פאר די דייטשן, אז זיי זאלן קענען מזנה זיין מיט די אידישע טעכטער לא די וואס זיי האבן געהארגעט זייערע עלטערן זאלן זיי נאך קענען מיט זיי מזנה זיין און זיי האבן אלע גענומען סייענייד פויזן זיי האבן זיך אלע גענומען דאס לעבן זענען אנגעקומען מיט די באן אין דייטשלאנד זענען זיי אלע געווען טויט הערטס אויס דעם שיעור וועט איר זען וואס דאס הייסט נעשה ונשמע דאס איז אן ענין פון מסירות נפש. יעצט לאמיר רעדן פון קבלת התורה. קבלת התורה איז זייער זייער א שווערע זאך. ווייל ס'פארלאנגט אסאך מסירות נפש אויכעט. יעצט שטייט אין פסוק פנים בפנים דיבר השם עמכם, איז די חזל לערנען אונז אז על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא ביי יעדן רייד וואס איז ארויסגעגאנגען פונעם מויל פונעם אייבערשטן יצאה נשמתן של ישראל איז ארויסגעגאנגען די נשמה פון די אידן שנאמר וואס עס שטייט נפשי יצאה בדברו ווען דער אייבערשטער האט גערעדט איז אונזער נשמה ארויסגעגאנגען. יעצט, מען דארף פארשטיין וואס איז דער גאנצער ענין, און וואס איז די מעלה אז ווען דער אייבערשטער האט גערעדט איז אונזער נשמה ארויסגעפלויגן, נאר וואס, די גמרא לערנט אונז אז אין דברי תורה מתקיים אלא במי שממית עצמו עליה, די תורה האלט זיך נישט ביים מענטש נאר ווער ס'הארגעט זיך אויף די תורה, וואס מיינט מען דאס? אז ער מוז האבן מסירות נפש, דער גאנצער קיום התורה איז נאר אז מען געבט זיך איבער פארן אייבערשטן, מ'איז זיך מוסר נפש, מ'פראבירט זיך מדבק צו זיין מיט'ן אור אין סוף ברוך הוא, מ'זאל זיך מתייחד זיין מיט'ן רצון העליון ברוך הוא, פונקט אזוי ווי ס'איז געווען בשעת קבלת התורה, וואס זייערע נשמות זענען ארויסגעגאנגען און זיי האבן זיך מייחד געווען אינעם אייבערשטן, און נאך פון זיי איז ארויסגעגאנגען, דעמאלטס בשעת זיי האבן זיך מייחד געווען צום אייבערשטן, איז ארויס דער דיבור פונעם אייבערשטן און זיי האבן עס אויסגעהערט פונעם אייבערשטן אליינס, דעם. אנכי און לא יהיה לך, און נאכדעם ווען דער אייבערשטער האט אויפגעהערט צו זאגן די צוויי דיברות האט ער זיי צוריק אויפגעלעבט און אריינגעגעבן די נשמה אינעם גוף. די זעלבע זאך איז ווען א מענטש לערנט תורה, ער דארף זיך מדבק זיין אינעם אייבערשטן מיט מסירות נפש, אזוי ווי איינער וואס ער הרג'עט זיך אויף די הייליגע תורה. דאס מיינט ס'זאל נישט זיין מצות אנשים מלומדה, מ'האט דיך אויסגעלערנט צו לערנען, מ'האט דיך אויסגעלערנט צו דאווענען, ס'מוז קומען מיט א ברען פון מסירות נפש. און מיט דעם וועט עטס פארשטיין וואס ס'שטייט אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם, דאס מיינט מען עטס זענט געווען מיט מיר כביכול אינאיינעם אין הימל בשעת איך האב ענק געזאגט דעם אנכי מיט לא יהיה לך און אזוי פארלאנגט דער אייבישטער די גאנצע תורה. יעצט ווען משה רבינו איז ארויף אין הימל האט ער געזען דעם הייליגן תנא רבי עקיבא, האט ער געפרעגט דעם אייבישטן דו האסט אזא מענטש ווי רבי עקיבא וואס איז ראוי מ'זאל עס געבן די תורה דורך אים און פארוואס געסטו עס דורך מיר? האט דער אייבישטער געזאגט ער העט אראפברענגען דעם תורה שבעל פה כולו אליבא דרבי עקיבא, די גאנצע תורה שבעל פה איז דרבי עקיבא, ווייל ער איז געווען דער רבי פון די אלע תלמידים די פינף תלמידים, פארוואס איז ער געווען אזוי גרויס אז משה רבינו האט געוואלט אז דער אייבישטער זאל געבן די תורה דורך אים? ווייל ער האט געזען דעם געוואלדיגן מסירות נפש וואס רבי עקיבא האט געהאט, און רבי עקיבא האט געזאגט כל ימיי, אלע מיינע טעג הייתי מצטער על פסוק זה, פון ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, כ'האב געוואלט אז ס'זאל זיין מיט א מסירות נפש אזוי גרויס אזוי ווי די אידן זענען געשטאנען ביים בארג סיני. ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך אפילו נעמט ער צו דיין לעבן. דאס איז די מסירת נפש, און נאכדעם האט געקענט קומען אזא בחינה וואס סיי משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, און סיי די הייליגע תנאים, זייער גאנץ לעבן איז געווען במסירת נפש אויף קידוש השם, וועגן דעם האבן זיי זוכה געווען מחדש צו זיין אזאלעכע הייליגע סודות און אזאלעכע הייליגע. משניות און אזאלעכע הייליגע גמרות. וועגן דעם אין פרשת אמור האט מען געליינט קודם ונקדשתי בתוך בני ישראל און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון די ימים טובים און פון קבלת התורה און אזוי ווייטער ווייל קודם מוז זיין א מסירת נפש מען זאל וועלן מקבל זיין די תורה. יעצט די גמרא ברענגט אז ווען די אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע זענען אראפגעקומען מלאכים פון הימל און זיי האבן אנגעטון פאר יעדן איד צוויי קרוינען. שפעטער ווען זיי האבן געזינדיגט האט דער אייבערשטער צוריק גענומען, ס'איז געווען דער חטא פונעם עגל, האט דער אייבערשטער צוריק גענומען די קרוינען, ווייל זיי האבן געזינדיגט. יעצט צו וואס פעלט עס אויס מ'זאל דאס אונז פארציילן? מ'זאל אונז וויי טון אז אונז האמיר געהאט עפעס וואס אונז האמיר עס נישט? דאס הייסט דאך לעוג לרש. דער תירוץ איז זייער א פשוט'ער, די חזל לערנען אונז, די קרוינען האט מען אונז טאקע צוגענומען, אבער די תורה האט געבליבן ביי אונז. און די תורה איז אזוי גרויס, אזא מסירות נפש, אז מען קען אפילו דעם חטא פון עגל, אלעס קען מען מתקן זיין. אברהם אבינו האט זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן. ער האט זיך געלאזט אריינווארפן אין אור כשדים אינעם קאלעך אויבן. רבי עקיבא האט געשטאמט פון גרים, און פון דעסטוועגן דאך איז ער צוגעקומען צו דער זעלבער מדריגה דורך די תורה, אז ער זאל זאגן אז כל ימיי ווארט איך אז איך זאל קענען מקיים זיין דעם ובכל. נפשך. יעצט, משה רבינו איז ארויף אין הימל און ער זעהט רבי עקיבא'ן, האט ער געזאגט, רבונו של עולם האסט דא אזא מענטש ווי ער, וואס געסטו די תורה דורך מיר, געב עס דורך אים. פארוואס? ווייל משה רבינו האט געוואוסט אז זיין טאטע האט געהייסן עמרם, און זיין זיידע האט געהייסן קהת, און זיין עלטער זיידע האט געהייסן לוי, און לווי'ס טאטע האט געהייסן יעקב. און יעקב'ס טאטע האט געהייסן יצחק, און יצחק'ס טאטע האט געהייסן אברהם, סא במילא אז ער איז א אייניקל פון אברהם אבינו און בן אחר בן, האט ער נישט קיין שום פראבלעם זיך מוסר נפש צו זיין פארן אייבערשטן. אבער אז ס'קומט א איד ווי רבי עקיבא וואס ער שטאמט פון משפחת גרים, ווי וועט קומען זיין מסירות נפש, וויאזוי וועט ער קענען מקיים זיין דעם ובכל נפשך? זאגט אונז דער אייבישטער מען האט ענק טאקע צוגענומען צוריק די צירונגען וואס מען האט אראפגעברענגט אבער די תורה האב איך ענק איבערגעלאזט, איך האב געוואוסט די תורה וועט ענק מאכן אזא מין בעלי מסירות נפש אז ווען איינער וועט נאר לערנען די תורה אפילו ער קומט פון משפחת גרים וואס איז נישט אין זיין בלוט ווייל ער איז נישט קיין קינד פון אברהם אבינו צו אן אייניקל, אז ס'איז נישט אין זיין בלוט ער זאל זיך מוסר נפש זיין פארן אייבערשטן, די תורה וועט אים אזוי אויסארבעטן אז ער וועט זיך מוסר נפש זיין פארן אייבערשטן, און דאס האט רבי עקיבא געזען מיט דעם וואסער וואס האט געטראפט און ס'האט אריינגעשניטן אין דעם הארטן שטיין, די תורה וועט דיך אויסאיידלען און מאכן אז דו וועסט צוקומען צו דעם מסירות נפש. און רבי עקיבא האט זיך אויסגעארבעט מיט אזא געוואלדיגן מסירות נפש, אז משה רבינו זאגט פארן אייבערשטן, אז דו האסט א מענטש ווי רבי עקיבא וואס געסטו די תורה דורך מיר, וואס איז געווען דאס גרויסקייט פון רבי עקיבא מיט זיין מסירות נפש? די תלמידים זאגן פארן הייליגן תנא רבי עקיבא ווען מ'האט אים געהארגעט ערב יום כיפור, די רוימער רייסן אראפ די הויט פון זיין פלייש, און די תלמידים פרעגן, רבי, עד כמה? אַזאַ צאַר, און דו האַלטסט עס אױס, זאָגט ער פֿאַר זײ, קינדערלעך טײַערע, כּל ימי, מײַן גאַנץ לעבן האָב איך מיך מצער געװען, כ'האָב געװאַרט, ס'זאָל שױן קומען די גליקלעכע מינוט, אַז כ'זאָל מיך קענען מוסר נפֿש זײַן פֿאַרן אײבערשטן, און עץ פֿרעגטס עד כּמה? יעצט, װאָס איז געשען בשעת אין הימל, בשעת װען דאָס איז געשען, זענען געקומען די גרױסע מלאָכים פֿון הימל, די געװאַלטיקע שׂרפֿים, און זײ זאָגן פֿאַרן רבונו של עולם, רבונו של עולם, זי תורה וזי שׂכרו! וויאזוי ארבעט דאס? זאגט זיי דער אייבישטער, שתוק, זייט שטיל, כך עלה במחשבה, אזוי איז ארויפגעגאנגען אין מיין מחשבה און דאס קען איך ענק נישט פארציילן. יעצט, די מלאכים שרייען צום אייבישטן תנה הודך על השמים, געב דיין תורה אויפן הימל, זאגט דער אייבישטער פאר משה רבינו'ן, כאפ דיך אן אין מיין שטול און ענטפער זיי, וואס ענטפערט זיי משה רבינו, כלום יצר הרע יש בכם, עטס האטס אמאל מיטגעמאכט א שווערע מצב? עטס האטס א יצר הרע וואס מ'גייט ארויס אין די גאס און ווי מ'דרייט זיך קוקט מען מוז מען זעהן וואס מ'טאר נישט און מ'ברעכט זיך די תאוות מ'זאל טוהן דעם רצון פון אייבישטן, וואס ווילט עטס? די תורה ווילט עטס? איין נסיון וואלט עטס דורכגעפאלן, אזוי ווי עוזא ועזאל זענען אראפגעקומען אויף די וועלט זיי האבן געזעהן די בנות הארץ קוק וואס איז געשעהן מיט זיי. איז למעשה די געוואלדיגקייט פון די תורה איז אז. א מענטש גייט דורך נסיונות כסדר בייטאג און ביינאכט, און ווען דער מענטש איז דורך דעגאנגען די נסיונות רבי עקיבא איז דורך געגאנגען די נסיונות וואס האט רבי עקיבא געזאגט? כל ימיי אני מחכה איך ווארט אני מצפה ס'זאל שוין קומען די גליקליכע מינוט, וואס האבן די מלאכים געזאגט? זו תורה וזו שכרו.

אז דא איז שני רשויות משמע די די בריאה איז שוין געווען א מלחמה ס'זאל חלילה זיין שני רשויות און מען זאל זיך דארפן שלאגן און מען זאל גלייבן אינעם אייבערשטן כל ימי אני מחכה ומצפה מתי שיבוא. און דאס איז די געוואלדיגע זאך וואס אונז האמער פון די תורה, די אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע, וואס הייסט נעשה ונשמע? מען זינגט נעשה ונשמע יא בא בא בא באם, וואס איז דאס נעשה ונשמע? נאר ס'איז דא א פסוק אין פרשת נצבים, דאס איז אין קאפיטל ל' אין דברים, פסוק, ס'הייבט זיך אן י"א און ס'איז שישי, כי המצוה הזאת אשר אנכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, די תורה איז נישט פארהוילן פון דיר און ס'איז נישט ווייט.

וישמענו אותה ונעשנה כי קרב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות עס איז נאנט צו דיר צו דיין הארץ אז דו זאלסט עס קענען מאכן. זאגט רש"י אויפן פסוק לא בשמים היא לאמור עס איז נישט אין הימל צו זאגן ווער העט אונז ארויפגיין עס נעמען, זאגט רש"י א גמרא מסכת עירובין דף נ"ה, שאילו היתה בשמים ווען ס'איז ווען אין הימל היית צריך לעלות אחריה וללמדה וואלסטו געמוזט ארויפגיין אין הימל און דו וואלסט דאס געמוזט לערנען אך מורא'דיגע ווערטער מ'רעדט דא אז אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע אני אפשר איז די תורה אין הימל אז די תורה איז אין הימל דארף איך דאך נעמען א וועג וויאזוי איך קום אן אין הימל קען נישט יעדער אנקומען אין הימל אפילו משה רבינו וואס איז געווען דער מבחר האנושי און ער איז געווען דער קדוש און דער טהור און דער אויסגעארבעטער, ווען ער איז ארויפגעקומען אין הימל האבן די מלאכים געשריגן מה לילוד אשה בינינו, וואס טוט ער דא? ס'שטייט אז משה רבינו פון די אויבערשטע העלפט איז ער געווען א מלאך און פון די אונטערשטע העלפט איז ער נאר געווען אזוי ווי א מענטש, און אין איהם האבן זיי נישט געוואלט דארטן אין הימל זעהן, און שטעל דיר פאר ווען אונז דארף מען דארט ארויפגיין, און וויאזוי גיימיר ווען ארויף? איז אז מ'האט זיך אונטערגענומען נעשה ונשמע, מ'האט זיך אונטערגענומען צו אזא מין מורא'דיגע זאך, נעשה איך כ'ל טוהן, און ונשמע כ'ל הערן, נו, שוין, ווען איך זאג כ'ל טוהן, בין איך דאך שוין מחיוב צו טוהן, נאכדעם וועל איך זאגן ונשמע כ'ל הערן, עט דער אייבערשטער זאגן, יעצט גיי ארויף אין הימל און טרעף דיר די תורה, אדער גיי מעבר לים. דאס איז די מסירות נפש, ווען אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע, כאפן מיר נישט, דאס איז דער גרעסטער מסירות נפש, זאגן פארן אייבערשטן אפילו כ'ל מיך מוזן מוסר נפש זיין, איך גיי טוהן. און נאכדעם וועל איך הערן וואס דו פארלאנגסט, איז דאס איז דער מסירת נפש און דאס איז דער כח וואס די תורה הקדושה האט אויסצוארבעטן א איד ער זאל צוקומען צו דעם מסירת נפש. יעצט פון וואו זענען די אידן צוגעקומען צו דעם מסירת נפש? די אידן זענען צוגעקומען ווייל זיי זענען געווען זרע אברהם יצחק ויעקב. מי גילה רז זה לבני? ווער האט געזאגט דעם סוד פאר מיינע קינדער? רז איז די אותיות זר. דאס האבן די מלאכים נישט פארשטאנן וויאזוי א זר שטייט דאך אלע נשמות גרים מיט אלעם זענען געווען ביי בארג סיני ווער האט זיי דאס מודיע געווען מילא זרע אברהם יצחק יעקב האבן מיט זיך די מסירות נפש אבער ווער האט עס מודיע געווען פאר יעדן איד וואס ער לערנט תורה די תירוץ איז אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט די הכנה צו די קבלת התורה איז געווען זעקס טאג ווייל אנגעקומען אין מען דאך אין ראש חודש. און די אידן האבן געוויינט און געדאווענט און זיי האבן געזאגט אהבה רבה אהבתני השם אלקינו און דאס האט מעורר געווען די גרויסע אהבה וואס דאס האט געמאכט אז עס זאל ממשיך זיין דעם זעלבן סלאוגן וואס די מלאכים זאגן נעשה ונשמע מסירות נפש אינטערעסירט אונז גארנישט קודם וועלן מיר פאלגן נאכדעם וועסטו זאגן הייליגער באשעפער וואס דו פארלאנגסט פון אונז און ווען ס'איז מסירות נפש וועלן מיר עס אויך טון. יעצט די זעלבע מיט אונז, אונז זעמיר דאך אלע זרע אברהם יצחק ויעקב, אונז דארף מיר וויסן אז די מינוט וואס אונז נעמער אן די תורה, די מינוט וואס אונז וויל מיר זיין גוט און אפילו אונז זעמיר נישט מער זרע אברהם יצחק יעקב אפילו ווען ערגעץ דאון די ליין ערגעץ האט זיך די זיידעס צו די עלטערע זיידעס מגייר געווען וויבאלד זיי האבן שוין אויף זיך מקבל געווען דעם עול תורה האבן זיי שוין די זעלבע בחינות ווי א איד א גר מעג זאגן נודה לך ה' אלקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה כאטשיג ס'איז נישט זיינע עלטערן ווייל ער קומט אריין אין כלל ישראל. אבער למעשה דארף מען וויסן אז די תורה איז אזוי הייליג אז ס'עט דיר צוברענגען אז דו זאלסט דינען דעם אייבערשטן מיט מסירות נפש נישט מצוות אנשים מלומדה. כ'וויל ענק אביסל דורכגיין אפאר מעשות פון כלל ישראל וואס די תורה האט זיי צוגעברענגט ס'איז א געוואלדיגע זאך, און עטס עט פארשטיין וואס מען פארלאנגט פון אונז מסירות נפש. די הייליגע תנא רבי עקיבא ווייסט דאך יעדער די מעשה מ'האמער שוין גערעדט דערפון און אז געפימער, בשעת'ן חורבן בית המקדש האט מען ארויפגעשטעלט פיר הונדערט בחורים מיט מיידלעך אויף א שיף, און זיי האבן גראד געזען פארוואס מ'האט זיי ארויפגעשטעלט דארט, סיי זיי זאלן מזנה זיין, און זיי זאל מאכן משכב זכר, אזוי זאגט רשי, וואס האבן זיי געטון? זיי האבן אנגעהויבן צו דרשנ'ען א פסוק, מבשן אשיב אשיב ממצולות ים, זיך אויפגעשטעלט דער גרויסער צווישן זיי און ער האט געזאגט, קינדערלעך טייערע אונז זעמיר דא פאר זנות, דער אייבערשטער עס וועט אונז נישט מוחל זיין, ס'איז דא א פסוק אין די תורה לא תנאף. זענען זיי געגאנגען און די מיידלעך האבן עס אויסגעהערט, די פרויען זענען דאך מער פאלגענדיג, צו דעיס דארף מען נישט שרייען, זענען זיי געגאנגען און זענען אריין געשפרינגען אין ים מען זאל נישט קענען מיט זיי מאכן זנות, זענען געבליבן די בחורים, איז דאס איז דאך אויכעט פאר זיי געווען א געווינס פאר די רוימער, זיי האבן געמאכט משכב זכור, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אויך אריין געשפרינגען אין וואסער אריין, און זיי האבן זיך אלע געהארגעט, איז ארויס געקומען א בת קול האט אנגעהויבן צו וויינען. על אלה אני בוכי' עיני עיני יורדה מים. פון ווי האבן זיי גענומען דאס מסירות נפש די פיר הונדערט קינדער? דאס איז פון לערנען די הייליגע תורה. אין ספעין האבן זיך אידן מוסר נפש געווען אייביג פארן אייבערשטן, ס'איז געווען די שפאניע אינקוויזישאן, גראדע דארט ברענגט ר' יוסף יעבץ אז די פרויען מיט די עם הארצים האבן זיך מוסר נפש געווען און די תלמידי חכמים זענען נאך געלאפן ווייל זיי האבן געהאלטן זיי האבן נאך קענען זיך באהאלטן און נאכדעם צוריק אויפבויען דאס אידישקייט. די אמת'ע תמימות'דיגע געווען די פרויען און די פשוט'ע מענטשן. אבער זיי האבן אויך געהאט אין זיך דעם חלק פון קבלת התורה, און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן זיך אויך מוסר נפש געווען פון די תלמידי חכמים. פון ווי קומט דאס צו כלל ישראל? דאס איז דער קבלת התורה, דאס איז וואס ס'שטייט על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם, ביי יעדן רייד איז ארויס די נשמה, ס'איז ארויף צום אייבערשטן און דארט ביים אייבערשטן האט עס געהערט. אנכי און לא יהיה לך. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער אין די היסטערי וואס איז אלץ געווען. ס'איז געווען דער פערדע רבי פון ליובאוויטש האט געהייסן רבי שמואל, מ'האט אים גערופן כבוד קדושת אדמו"ר מהר"ש, יעצט דער רבי שמואל, ס'איז אינטערעסאנט איינער פון די ברידער האבן געפרעגט אמאל זיין טאטן דעם צמח צדק, פארוואס האסט אים א נאמען געגעבן ר' שמואל? שמואל? אונז האמיר דען געהאט אין די משפחה עפעס איינעם שמואל? האט ער געזאגט ניין, אונז האמיר נישט געהאט קיינעם שמואל. כ'האב אים א נאמען געגעבן, האט ער געפרעגט אפשר האסט אים א נאמען געגעבן נאך שמואל הנביא? זאגט ער ניין, כ'האב אים א נאמען געגעבן, ס'איז געווען דא א וואסער טרעגער וואס ער האט געהייסן שמואל, און ער האט נישט געהאט קיין קינדער, אבער ס'איז געווען א חכם, און א חכם איז עדיף מנביא, כ'האב אים נאך אים א נאמען געגעבן. ס'איז געווען אמאל איינער, ער האט א נאמען געגעבן משה יהושע, האט דער גארליצער רב געזאגט, ער, פארוואס האט ער א נאמען געגעבן משה יהושע, משה נאך משה רבינו, און יהושע נאך יהושע בן נון, ווייל ס'איז דעמאלטס געגאנגען ויקרא משה להושע בן נון יהושע זאגט דער גארליצער רב, א גאנץ לעבן האב איך געוואלט זען וואס ס'וועט אויסוואקסן פון דעם משה יהושע זאגט ער, ס'איז נישט געווען אין גאנץ גארליץ נאך אזא טאשן שניידער ווי דער משה יהושע עניוועי, אונז האב מיר געהאט דעם ישועות משה, זיין טאטע האט אים אויך א נאמען געגעבן משה ישעי' ווייל ער איז געבוירן די ברית איז געווען דעמאלטס וואך ויקרא משה להושע בן נון יהושע האט ער טאקע געהאט אסאך רדיפות, ער האט געהאט מארמאראש, ער האט געהאט אלעס, עניוועי, אבער עכ"פ ער האט א נאמען געגעבן נאך א וואסער טרעגער, יעצט, ס'איז געווען. אין די צייט פונעם צאר, ער איז געווען אין רוסלאנד, און זיי האבן געהייסן די קאנטאניסטן. יעצט דער מהר"ש, דער רבי שמואל, דער פערדער ליובאוויטשער רבי, פלעגט יעדן צווייטע נאכט ראש השנה ביי די סעודה, פלעגט ער דערציילן מעשות פון די קאנטאניסטן, ער איז געווען א מורא'דיגער כלל טוער אין רוסלאנד, ס'איז געווען פראגראמען אויף אידן, פלעגט ער פארן. צו די מלוכה צו פעטערבורג, און ער פלעגט אויך פארן אין אויסלאנד, אין יוראפ, דערציילן וואס גייט פאר, מען זאל צוהעלפן אז מען זאל נישט הרג'נען אידן, ער איז געווען א ריכטיגער כלל טוער. בקיצור, האט ער דערציילט איינמאל ביים טיש דעם צווייטן טאג ראש השנה ביינאכט אזוי. אז ס'איז געווען די קאנטאניסטן פלעגט מען נעמען, מ'פלעגט כאפן קינדער, צובינדן די הענט און די פיס, און צוגעבינדענערהייט מיט די הענט און מיט די פיס האט מען זיי געטראגן צום רוסישן מיליטער און זיי זענען דארט געווען בערך פֿינף און צוואַנציק יאר און נאכדעם האט מען זיי אהיימגעשיקט. זיי האבן געדינט די מיליטער. ס'איז געווען אזוי ווי היינט די חסידות. מען נעמט די קינדער פון יוגנט, מען עפענט תלמוד תורה'ס און ישיבות, און מען לערנט אויס זאלן זיין רוצחים פאר די פארטיי, פונקט ווי די אראבער טוען אין סאוט אמעריקע און די פלעצער צו אין אפריקע ווי עס איז נישט דא צו עסן, און זיי לערנען אויס די קינדער פון פינף זעקס יאר צו גיין מיט מאשין גאנס. סא דאס איז שוין אן אלטע שיטה, די קאנטאניסטן האבן שוין דאס געטון. בקיצור, האט ער פארציילט א מעשה אמאל, דער. פערדער ליובאוויטשער רבי דער מהר"ש, דער מהר"ש רבי שמואל האט פארציילט א מעשה אזוי, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן שמעון לעווין, ער איז געווען פון די שטאט וועליז אין רוסלאנד, מען האט אים געכאפט פון די עלטערנ'ס הויז און מען האט אים צוגעבינדן די הענט און פיס און ארויף געשטעלט אויף א וואגן, זיי פלעגן אריין קומען אין א שטאט און געבן א כאפ די קינדער, דאס איז געווען איינע פון די שווערסטע גזירות וואס אידן האבן מיטגעמאכט אין רוסלאנד. געכאפט וועלכס קינד מען האט געוואלט און מען האט אים אוועק געטראגן, די מאמע האט קיינמאל נישט געוויסט פון דעם ווייל נאך פֿינף און צוואַנציק יאר מען האט אים געשיקט געוויסע פלעצער אין אנדערע ריאנען אנדערע געגנטן ווי ער האט שוין נישט געוויסט פון ווי ער קומט, זייער אסאך זענען אויסגעשמדט געווארן אבער ס'געווען וואס האבן זיך געהאלטן פעסט, די מאמעס פלעגן זיי אנזאגן קינד טייערער זאלסט געדענקען ביסט א איד, בקיצור מ'האט דעם ר' שמעון לעווין געפירט אויף פעטערבורג. דארט איז געווען זיין סטאציאן וואו ער האט געדארפט אנהייבן צו דינען. איין טאג איז געקומען דער צמח צדק וואס איז דער טאטע פון דעם מהר"ש ר' שמואל איז ער געקומען אויף פעטערבורג ווייל ער האט געדארפט ערלעדיגן רעגירונגישע זאכן. האט מען אים געזאגט ס'איז דא זייער אסאך אידן אין פעטערבורג ער זאל קומען זאגן א שטיקל דרשה ער זאל זיי געבן חיזוק ער זאל אריינבלאזן אין זיי אביסל שטארקייט פון מסירות נפש פון קיום תורה ומצוות. איז געגאנגען דער צמח צדק און ער האט זיי געזאגט א שיינע דרשה, און ער האט זיי געזאגט אז זאלסט וויסן קינדערלעך אויף שמד'ן זיך חלילה חס ושלום איז מען זיך מחויב מוסר נפש צו זיין, אפילו ווען דער קייזער אליינס בכבודו ובעצמו זאגט ער דו מוזט דיך שמד'ן, זאלסטו זאגן איך פאלג דיך נישט איך בין מיך מוסר נפש און איך וועל דיך נישט אויסהערן. די סאלדאטן זענען געווארן זייער שטארק נתרגש פון די ווערטער פונעם צמח צדק, זעהט אויס אז ס'איז נישט געווען דעמאלטס די אלע בלאגס, די סאושעל מידיע, ווען נישט וואלט דאך עס גראד געשטאנען אויף די בלאגס און מען וואלט דאך עס צוריק געזאגט פארן קעניג. בקיצור, דער שמעון לעווין ס'איז אים אריין זייער שטארק אין הארץ וואס דער רבי האט געזאגט. ער האט געדינט אויף חיל הים, ער איז געווען פון די וואס זענען געפארן מיט די שיפן, ער איז געפארן אין צפון פון רוסלאנד, און דארט איז ער געווארן זייער א גרויסע מדריגה, ער איז געגאנגען אלץ העכער און העכער און העכער, ער האט געטון זיין דזשאב אלץ סאלדאט זייער זייער ערליך, און ער איז געווען א קלוגער אויכעט, און ביז ער איז געווארן דער גרעסטער קאפיטאן אויף די שיף, אויך אין חיל הים, אין א שטאט סוועסטאפאל, דאס איז ביי די ים פון קרים, די קרים וואסער, דאס איז לעבן דעם שווארצן ים, דאס איז אין דרום פון. רוסלאנד. אנגעהויבן האט ער אין צפון און ער איז אנגעקומען ביז דא. דער שמעון איז געווען זייער א שטארקער סאלדאט און אן איבערגעגעבענער, ווען מ'האט געדארפט מאכן זייער שווערע תעמולות, איז ער געווען דער וואס האט זיך מנדב געווען ער גייט עס טוהן. בקיצור, ער האט באקומען אזא מין נאמען, סעמאן. בודרי, בודרי מיינט א מענטש וואס שטעלט זיך נישט אפ פאר גארנישט, אזוי האט מען אים גערופן און דאס איז געווען זיין נאמען, סעמאן בודרי, שמעון בודרי. בקיצור, איינע פון די טעג איז געקומען דער צאר פון רוסלאנד, ניקאליי, און ער איז געגאנגען וויזיטן דעם חיל הים אין די שטאט וואו ער איז געווען, אין סעוואסטאפאל. בקיצור, מען האט אויסגעליידיגט דעם גאנצן באסיס. אז ס'קומט דער גרויסער צאר און דער הויפט פון די מיליטער, מ'האט געמאכט אלע מינע עקסערסייזעס צו ווייזן, די מיליטערישע עקסערסייזעס צו ווייזן וואס מ'קען אלץ, און ס'איז געווען זייער שיין צוגעגרייט פארן צאר. דער סוף איז געווען אז דער שמעון באדרי האט געמאכט א מורא'דיג שיינעם אהערשטעל פארן קעניג, פארן צאר, ער איז ארויף. שפרינגען אויף דעם הויעכן, יעדע שיף האט אזא ווי ס'לאט ארויס די סטיעם, און דארט פייפט מען אויך ווען א שיף וויל פארן, אין די חזל לשון הייסט עס א טוירן, תפרושנו דאוניה, איז ער ארויפגעגאנגען אויף דעם גרויסן טוירן, און ער האט, ס'איז הויעך געווען צוואנציג מעטער, צוואַנציק מעטער דאס איז בערך זעכציק פיס, דאס איז א זעקס שטאקעדיגע בילדינג, און ער געהאט אנגעטוהן אלע געווער אויף זיך, די ביקסן מיט אלעם, און ער האט זיך ארום געדרייט ארום דעם גרויסן טוירן, און ער האט געגעבן א דייוו אריין אינעם וואסער אריין, דער צאר ניקאלאי האט דאס צוגעקוקט, און די אלע גרויסע הויפט מיליטערס לייט האבן דאס געזעהן, האבן זיי אים אהער גערופן, נאכדעם ווען ער איז ארויס פון וואסער, און זיי האבן אים געזאגט, wow אזא מין שיינע זאך וואס דו האסט געקענט מאכן, פששש. יעצט מוז מען דיר געבן א ריווארד פאר דעם. פרעגט דער צאר ניקאלאי וויאזוי הייסט דער סאלדאט. האט מען אים געזאגט ער הייסט סימאן באדרי. איז אזוי נתפעל געווארן פארן האט ער אים געזאגט מארגן קום איך צוריק דא מיט אלע מיינע סאלדאטן און איך גיי מאכן א גרויסן סעודה פאר דיר און דארט וועל איך דיר געבן א ספעשל א בעדזש אז דו הייסט דער געלונגענסטער שר צבא וואס איך האב אויפן ים, און אויף דעם האט מען איינגעלאדן אלע שרי ממשלה מיט אלע גרויסע רוסישע סאלדאטן מיט גרויסע מדריגות. בקיצור, מארגן קומט מען אן צו די גרויסע סעודה, און דער ניקאָלאַי קװעטשט די האַנט פֿון דעם סאָלדאַט און ער זאָגט אים, װאָס פֿאַר אַ העלדישע זאַך דו האָסט געמאַכט! און ער זאָגט אים, דו זאָלסט זײַן געבענטשט! איך האָב געהערט פֿון די אַלע מפֿקדים דאָ, פֿון די אַלע סאָלדאַטן, און איך האָב אױך אַלײן געזען, אַז דו ביסט אַ אױסגעצײכנטער סאָלדאַט, װעגן דעם, האב איך דיך געגע האב איך דיך געברענגט דא פינף שטערנס אז דו ביסט א פייוו סטאר דזשענעראל איז ממילא פון היינט וועסטו הייסן גענעראל סימאן באדרי זאגט דער סימאן באדרי ער האט געזאגט פאר דעם צאר ניקאלאי זאגט ער איך דאנק דיר מוראדיג פאר דיין גרויסע אנער וואס דו ווילסט מיר געבן אזוי זאגט דער רבי שמעון לעווין אבער לויט די חוקי המדינה וואס דו האסט אליינס געמאכט די געזעצן טאר איך נישט נעמען פון דיר קיין שום אויסצייכענונג ווייל איך בין א איד, און איך טאר נישט הייסן גענעראל, ווייל אין דיינע ביכער האסטו געשריבן אז א איד קען קיין גענעראל נישט ווערן. איך הייס שמעון לעווין און איך בין א איד. דער צאר איז געווארן זייער ברוגז ווייל דאס איז דאך געווען אזא בושה פאר אים, און ער האט זיך אומגעקוקט דא איז דא א גרויסע סעודה מיט אלע מענטשן, און וואס טוט מען דא? דער צאר האט אנגעהויבן צו שרייען מיט גרויס כעס אויף דעם שמעון לעווין, איך הייס דיר זאלסט זיך שוין. שמד'ן און ווערן א נוצרי, און דעמאלטס וועל איך דיר געבן דעם גרויסן פייוו סטאר דזשענעראל מיט דעם טייטל מיט די פינף סטארס. האט שמעון געזאגט פאר דעם שר, פאר דו גייסט מיר געבן אזא גרויסע זאך, וועל איך דיר זאגן, איך בין אלע מסכים, נאר דו מוזט מיר איין זאך לאזן טון, איך וויל נאכאמאל איבערמאכן וואס איך האב נעכטן געמאכט, ממילא וועסטו האבן א געוואלדיגן נחת רוח, און וועסט האבן א הנאה אז איך בין געוואר געווארן איינער פון די אנדערע חברה. פארוואס? ווייל דער האט געמאכט א חשבון דער שמעון לעווין דא גייט ער נישט ארויס לעבעדיג מען גייט אים הרג'נען. זאגט ער זאגט אים דער צאר איך בין מסכים צו דעם ס'איז זייער א גוטע עצה. און ער לויפט ארויף אויבן נאכאמאל אויף דעם הויעכן טוירן אויף דעם. און ער איז אויבן דארטן און ער שרייט אראפ דו דערהויבענער קעניג דער צאר. ס'איז שוין צוויי און צוואַנציק יאר וואס איך באדין אינעם חיל הים פון רוסלאנד, איך האב מורא'דיג ליב מיין ארבעט אין מיליטער אהבת נפש, אבער דו זאלסט וויסן געהויבענער קעניג, נאך אלעמען בין איך א איד און איך וועל מיך קיינמאל נישט שמד'ן און איך געב איבער מיין זעהל, צום הייליגן באשעפער איידער איך זאל זינדיגן פאר אים, און איך וויל דיר פארציילן אז ביז יעצט האב איך קיינמאל נישט געגעסן נאך קיין טרייפות אין מיין מויל, כ'האב קיין פלייש נישט געגעסן, כ'האב נאר געגעסן וועדזשטעבלס ירקות, און איך האב אויכעט יעדן שבת געהיטן און אויך די אידישע

איז ער שוין נישט ארויסגעקומען, ער האט שוין נישט געוואלט ארויסקומען. דער צאר ניקעלאי וואס ער האט דאס צוגעקוקט, ער איז געווען אזוי צעבראכן און צעשאסן וואס מען האט אים אפגעטוהן, ער איז ארויס אבל וחפוי ראש, ער איז אוועק גערעגטערהייט פון דעם גאנצן באסיס פון די מיליטערישע אפטיילונג. דריי טאג שפעטער האט מען געטראפן דעם הייליגן גוף פונעם קדוש ר' שמעון לעווין, די חברא קדישא פון די שטאט סוועסטאפאל. זענען געקומען צו דעם באזע, צו דעם באסיס, און זיי האבן געוואלט באגראבן רבי שמעון לעווין אין בית הק, אינעם אידישן בית הקברות אין אידישן בית החיים אז מ'איז אנגעקומען צו די סאלדאטן דארטן, האבן זיי נישט געוואלט ארויסגעבן דעם גוף. וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געזאגט מען גייט מאכן א מיליטערישע לוויה, דאס מיינט מען מען גייט אים אויפזעצן אין זיין קאסטן, און מען גייט אים יעדער, אלע סאלדאטן זאלן קומען דארט און. אזוי העט ער זיצן אפאר טעג, דריי טעג, און יעדער וועט אים אפגעבן דעם כבוד מיט שיסן פון מיט די גאנס, א גאן סעלוט הייסט עס, און נאכדעם וועט מען מאכן א מיליטערישע לוויה מ'וועט אים לייגן אין נאצירישן בית הקברות. אזוי האט דער צאר ניקעליי מחליט געווען. ס'איז געווען א ריווח צו האבן א איד אין גויאישן בית הקברות. עד קאטש האט זיך געהייסן באגראבן אין א קאטוילישן בית הקברות. קוים האט ער אנגעמאכט א רשעות אין די גאנצע שטאט ניו יארק מיט זיין גע מיט די חברה, און נאכדעם האט ער אפילו נישט געהאט קיין זכיה צו קומען צו א קבר ישראל. עניוועי, דער קדוש רבי שמעון לעווין האט געהאט צוויי גוטע חברים וואס זיי זענען מיט אים געווען אין מיליטער, און זיי זענען אויך פארכאפט געווארן אין די יונגע יארן אין מיליטער, און זיי האבן אויך אפגעהיט מיט מסירות נפש אויף קיום המצוות. און די מסירות נפש פון דעם רבי שמעון לעווין האט ביי זיי געמאכט אזא רושם אז זיי האבן געזאגט אונז מוז מיר עפעס טון, זענען זיי געגאנגען ביינאכט און זיי האבן אויפגעגראבן א גוי'אישן בית הפייגער און זיי האבן ארויסגענומען א טויטן וואס מען האט ממש דעמאלטס אוועקגעלייגט און זיי האבן אים אויפגעטוישט מיט דעם שמעון לעווין און דעם שמעון לעווין האבן זיי געטראגן גראד צו קבר ישראל. וויאזוי האבן זיי אבער געקענט דאס טון, ווייל ביינאכט האבן זיי געגעבן, ס'איז געווען קאלט, זיי האבן געגעבן פאר די סאלדאטן גוט וואדקע צו טרינקען, און זענען געווען גוט אנגעשיכורט. בקיצור, למעשה עפעס איין סאלדאט האט עס יא געזען, ער איז נישט געווען אזוי שיכור, און ער האט פארציילט זאלסט וויסן דאס און דאס איז געשען, מ'האט אויפגעטוישט דא א גוי, און מ'האט אריינגעלייגט שטאטס שמעון לעווין, און שמעון לעווין האט מען באגראבן אין א אידישן בית החיים. בקיצור, ס'איז געווארן א גאנצער טומל, מ'האט געבעטן די צוויי סאלדאטן זאלן אויסזאגן וואו זיי האבן באגראבן דעם שמעון לעווין ווייל מ'וויל זיי ארויסנעמען. למעשה זיי האבן דאס נישט געטון, און די סאלדאטן, די צוויי, איינעם האט מען פאראורטיילט צום טויט, און דער צווייטער איז געשטארבן, בשעת ווען מ'האט אים אויסגעפרעגט די חקירות האט ער עס נישט געקענט נעמען מער, און זיי האבן קיינמאל נישט ארויסגעזאגט דעם סוד וואו דער גרויסער גענעראל דער שמעון לעווין וואו מ'האט אים געלייגט. ווען דער מהר"ש דער ר' שמואל דער פערדער ליובאוויטשער רבי האט מסיים געווען די געוואלדיגע שרעקליכע מעשה זאגט ער אז די זכות פון די צוויי אידישע סאלדאטן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען מציל צו זיין דעם הייליגן גוף פון דעם ר' שמעון לעווין דער זכות אז ער איז געקומען לקבר ישראל

ס'איז געווען אמאל וואס מ'האט געכאפט די קינדער. ס'איז געווען איינע פון די גרעסטע אכזריות'דיגע גזירות וואס אידן האבן געהאט. די צוויי קינדער פון ר' פנחס'ל קאריצער האבן אויך מיט געמאכט דאס, ווייל ס'איז געווען אמאל ווען ר' איצעלע פעטערבורגער איז געווען מיטן אינאיינעם מיטן צמח צדק מבטל זיין עפעס א גזירה, כ'מיין אז ס'איז געווען דעמאלטס די בייליס פראצעס, איז געווען יום כיפור, מ'האט געדאווענט. ס'איז געווען אין ווארשע, נעילה האט דער שמש צוגעשיקט עפעס א איד אן א בארד, אן אלטן צובראכענעם איד, און ר' איצל האט נישט געוואלט דאווענען מיט אזא איד, ער האט נישט געוואוסט ווער ער איז, וואס ער איז, דער איד איז צוגעגאנגען און ער האט אנגעהויבן, נעילה האט ער געזאגט אזוי, רבונו של עולם דו ווייסט. אז אויף פרנסה בעטמיר אונז נישט, אונז זעמיר ביי דעם צאר ניקעליי, מיליטער, מען קען עניוועי גארנישט האנדלען און טוהן, דאס עסן איז אנגעגרייט, אויף קינדער בעטמיר אונז נישט ווייל אונז האמיר קיינמאל נישט חתונה געהאט, מען האט אונז צוגערויבט פון אונז זעמיר געווען קליינע קינדערלעך, קיינמאל נישט חתונה געהאט, און אויף לעבן בעטמיר אונז נישט, ווייל וואס האמיר אונז פונעם לעבן, מען וועט לעבן נאך א יאר ביי צאר ניקעליי, דאס איז נישט געלעבט. לעבן אז מען האט קינדער, מען זעט קומען צוקומענדיגע דורות, ס'איז געלעבט, ווען נישט איז גארנישט ווערט. איז הייבט ער אן זאגן, איך בעטמיר דיך איצט רבונו של עולם, יתגדל ויתקדש שמיה רבא. נאכן דאווענען האט דער צמח צדק געזאגט פאר רבי איציק פעטערבורגער. דער דאווענען האט דורכגעבראכן אלע מקטריגים, עטס זען אז אונז האמיר געווינען ס'וועט אלעס זיין גוט, און אזוי איז טאקע געווען, ווייל זיי זענען געקומען מיט איין זאך נאר יתגדל ויתקדש שמיה רבא, פון ווי נעמט זיך די כוחות? די כוחות נעמען זיך פון דעם נעשה ונשמע פון דעם קבלת התורה, סא עניוועי. עס איז געווען דער צאר ניקעלאי האט זיך פון מען האט געכאפט די קינדער מען האט געזען אז ס'איז דא צווישן די וואס מען האט געכאפט הונדערט אויסגעצייכענטע קלוגע קינדער. געגאנגען די גלחים זיי האבן געווארפן אן אויג אויף זיי און זיי האבן געוואלט אז די קינדער זאל מען שמד'ן ממילא עט די קירכע האבן אידישע קינדער און זיי עלן אריין לייגן אין די קירכע מוראדיגע כוחות און ממילא און זיי אויך זיי קענען דאך אונזער תורה. די קינדערלעך אבער עפעס ווייסן זיי דאך און ממילא עלן זיי זיין סוקסעספול די קירכעס אז מען וועט קענען צוציען מענטשען גוים מיט אידן מיט אלעם קיצור מען האט געכאפט די הונדערט קינדער מען האט געמאכט א גרויסע פארעיד פאר אלע געברענגט גלח'ישע קליידער אנצוטוהן און ביי די קירכע גייט אז איינער וויל זיך שמד'ן איז דא וואס הייסט בעפטיזעם מען לייגט ארויף אביסל וואסער אויפן שטערן און מען זאגט יעצט ביסטו אן ערליכער קאטוילישער און פארטיג און דאס הייסט געשמד'ט. קיצור, געווען דארט איינער א קלוג יונגל, זאגט ער פאר די חברה, קוק אהער, וואס דארפסטו אונז ארויף לייגן אביסל וואסער אויפן שטערן, דא איז דא א גרויסער סווימינג פול, ס'איז געווען אזא לעיק, לאז אונז אונז זאמער זיך גיין טובל'ען, אין אידישן געזעץ מוז מען זיך טובל'ען אינגאנצן, לאז אונז אונז זאמער זיך טובל'ען, און נאכדעם ווען מ'עט ארויס קומען עסטו טוהן מיט אונז וואס דו ווילסט, זיי האבן זיך אלע אפגעשמועסט אויף אידיש, זאלן נישט פארשטיין די גוים, און מ'איז זיך זענען זיך אלע געגאנגען טובל'ען, זענען אלע אריין געשפרינגען. און זענען קיינמאל נישט ארויסגעקומען. זיי האבן זיך דערטראנקען, זיי האבן געזאגט בעסער צו שטארבן ווי א איד. איז אין די סטארי בוק שטייט אז דער צאר איז געשטאנען און ער האט געווארט ביז אלע באבלס האבן אויפגעהערט צו קומען, ער האט נאך געהאפט אז איינער העט נאך ארויפקומען און ער העט זיך קומען וועלן שמד'ן. פון ווי האבן קינדער גענומען אזא כח? דאס איז דער כח פון נעשה ונשמע. סאו אבוויעסלי דאס איז א שיינע ניגון נעשה ונשמע אבער דאס מיינט י הריני מוסר נפשי, איך גיב מיך איבער פאר די רבונו של עולם, ווייל קודם גיי איך טוהן, איי וואס? אפילו די תורה איז אין הימל גיי איך עס נאכקריכן ביז צום הימל. דער הייליגער רבי נחמן פון ברסלב האט געזאגט אז ער וויל ליגן דווקא אין אומאן, ווייל דרייסיג פערציג יאר פארדעם איז געווען א פראגראם, און מען האט זיי געזאגט אז טאמער זיי שמד'ן זיך העט מען זיי גארנישט טוהן, מען האט זיי אלע אריינגעלייגט אין בית מדרש, דרייסיג טויזענט מענער פרויען און קינדער, און מען האט זיי געגעבן א טשענס, ווער ס'וויל ארויסקומען, עט מען אים נישט הרג'נען, און למעשה איז קיינער נישט ארויס געקומען, יעדער האט זיך געלאזט הרג'נען, איז מ'האט זיי גענומען מען האט זיי באגראבן לעבעדיגערהייט, און מען האט דערציילט פאר רבי נחמן'ן אז טעג נאכדעם האט מען נאך אסאך געלעבט, ווייל ס'ווערט אן עיר פאקעט אין דר'ערד, האט מען נאך געהערט ווי מען שרייעט ארויס.

נחמן האט זיך אויסגענומען מיט זיינע מענטשן דא אין אומאן וויל איך ליגן, כאטשיג רבי נחמן האט געוואוינט אין ברסלב און בכלל נישט געוואוינט אין אומאן, מען האט געמוזט האבן א ספעשל ערלויבעניש אז מען זאל דארטן נאך לאזן לייגן רבי נחמנ'ן ווייל מען האט שוין נישט געלייגט דארטן יארן מענטשן און ס'איז געווען א בית החיים נאר פאר קדושים. ס'איז געווען אין די צייט פון די צווייטע וועלט מלחמה, אידן האבן זיך אלע געלאזט הרג'ענען אויף קידוש השם, ס'איז געווען זייער אסאך מעשות, און איינע פון די באקאנטע מעשות איז אז שרה שנירער האט געהאט אין ווארשא בית יעקב, און מ'האט געבעטן אז מ'זאל אראפשיקן אין פראנט אין דייטשלאנד אכציג מיידלעך פון די ווארשעווער בית יעקב, שרה שנירער האט געוואוסט וואס מ'גייט טון מיט די מיידלעך, האט זי זיך גענומען יעדער האט זיך ארומגענומען די הענט, און זי האט יעדן געגעבן סיינעיד פויזן, אזא קליינע פיל. זי האט געזאגט קינדערלעך אז אונז עמיר זיך אנכאפן דא און שרייען שמע ישראל עמיר זיך טרעפן גראד נאכדעם ווייטער מיטן הייליגן באשעפער אויבן אין הימל און אז טאמער מ'וועט חלילה אוועקפאלן עמיר אונז צופאלן. זענען זיי געגאנגען אלע זיי האבן זיך אנגעכאפט זיי האבן גענומען די סיינעיד פויזן מ'האט זיי ארויפגעזעצט אויף א באן אז מ'זאל פארן טוהן מיט זיי זנות אין פראנט די דייטשע לא די זיי האבן אויסגעהארגעט אונזערע עלטערן און נאך געוואלט אז אונזערע קינדער זאלן זיין זייערע זנות פארטנערס. און זענען אנגעקומען, מען האט געעפענט די טיר פון די באן, אלע זענען געווען טויט. וואס מיינט דאס? דאס מיינט מסירת נפש, דאס איז די נעשה ונשמע. אונז האמיר געקענט א איד וואס ער האט געהייסן מאנטעווידעא רב, רבי אברהם לייטנער זכר צדיק לברכה, ער האט פארלוירן אן איידעם בערנבלאט, וואס ער האט אים געהאט איבערגעשריבן אז ער גייט זיין די רב אין די שול אנשטאטס אים, איז געווען א גאון מופלג דער בערנבלאט, שניאור זלמן האט ער געהייסן. ער האָט אים פאַרלוירן און נעבעך געשטאָרבן זייער יונגערהייט. ער האָט זיך געלייגט שלאָפן און ער איז נישט אויפגעשטאַנען. איז נאָך דעם, ווען ער איז נעבעך אַוועק, דער איידעם איז געווען זייער אַ געלונגענער און אַ חשובער, און ער האָט געוואָלט ער זאָל זיין דער רב נאָך אים. פלעג איך אַסאַך מאָל גיין צום מאָנטעווידעאָר רב אין שטוב, אַסאַך זאַכן דורכשמועסן. זע איך, ווי ער לערנט דעם סמ"ק? פרעג איך, וואָס לערנט דער רב? זאָגט ער, איך לערן. וואס דאס הייסט אז דער אייבערשטער האט מיר געגעבן אזא מין עונש, און וואס איך דארף טראכטן, און וויאזוי איך זאל חלילה נישט צוקומען צו א הרהור, צו א מחשבה זרה חס ושלום, און איך זאל מיך קענען האלטן און וויסן אז דער אייבערשטער איז די בורא און מנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ער האט געקאכט דארטן אין דעם סמ"ק און אין דעם חינוך וועגן די עניינים פון ואהבת. את השם אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ער איז געווען צוקאכט אין דעם, ער זאל חלילה נישט האבן קיין הרהור חס ושלום כלפי דעם אייבערשטן. ס'איז דא אין ווילימסבורג א אינגערמאן וואס ער האט פארלוירן זייער טראגעדיש א טאכטער מיט אן איידעם און מיט א קינד, איז ער געשטאנען פאר די לוויה ביי זיך אינדערהיים און ער האט געלערנט חובת הלבבות, כ'ווייס נישט וועלכן פרק, אבער דארט ווי דער חובת הלבבות רעדט אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און מען זאל זיך קיינמאל נישט פארלירן, פאר ער איז ארויס צו די לוויה האט ער געזאגט אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים והוא דער אייבערשטער לבדו אליין עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ער האט עס געזאגט ביים הספד אין אלע גוישע צייטונגען איז געשטאנען ס'איז געשטאנען, ווי טאט די מען וויל ניד סייקייעטרי, די מען וויל וויינד אפ אין א מענטל אינסטעטושען, באט הי עקסעפטס גאדס וויל, דער גוי האט געשריבן, קוק וואס דער איד איז, ער טוט עקסעפטן דעם אייבערשטנס ווילן. דאך מורא'דיג! און דאס איז נישט מעשה'ס פון טויזענט יאר צוריק, דאס איז געווען נאך אין דעם יאר איז מען נאך. און ער איז אן איינוואוינער פון ווילימסבורג, ער איז נישט פון די גרויסע בני עלייה וואס זיי וואוינען אין צפת, און זיי זיצן טאג און נאכט און זענען זיך מתבודד, און מען רעכטן אפ תיקון חצות, ער איז אן עמך מענטש, ער זוכט פרנסה, ער לעבט נישט פון קיינעם. פון וואו קומט דאס צו אים? ווי קען ער דאס דורכמאכן? ווייל ער איז ערנסט דערביי ווען ער זאגט ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. איך בין אים געגאנגען מנחם אבל זיין, האט ער פונקט מיר פארציילט אז ס'איז געקומען דא מענטשן וואס האבן אויך מיטגעמאכט אזאלכע טראגעדישע זאכן, ביי איינעם איז געבליבן לעבן דאס קינד, ביי אסאך זענען נישט געבליבן לעבן, און יעדער האט אים געוואלט טרייסטן, עד כדי כך איינער איז געקומען און ער האט עפעס פון ארץ ישראל, א חכם, א מעשה, א צדיק, און ער האט אים געבן חיזוק, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, איך דארף נישט קיין חיזוק פון קיינעם, איך האב דעם חובת הלבבות מיטן רמב ם'ס אני מאמין, איך דארף גארנישט מער. און בכלל וויל איך נישט הערן קיין חיזוק פון יעדן ווייל איך בין א סאטמארע תלמיד און איך ווייס נישט ווי יענער איז אין די שיטה פונעם הייליגן רבי, פון אזאלכע מענטשן זוך איך נישט קיין חיזוק. דאס איז דער נעשה ונשמע. יעצט באמת רבותי אונז האלט מיר שוין לאנג נאך די אלע מסירות נפש, אונז האבן שוין ווער עס האט דאס אלעס געטוהן. פון אונז פארלאנגט מען שוין גארנישט נאר צו לערנען אביסל גמרא תוספות, מען פארלאנגט מען זאל זיך אביסל דעם נפש הבהמית דאס ביסל וואס מען האט זיך צו צעלאזט מען זאל זיך עס איינצוימען, גייסט אין די גאס וואטש ווי דו קוקסט, גייסט אין מקווה וואטש ווי דו קוקסט ווי דיין אויגן קוקן, ס'קומט א שבת קודש וואטש וואס דו רעדסט, ס'קומט א שבת קודש איך זעה א האלבע שעה נאכן זמן גייט קומט מען נאך פון די מקווה, אררייט טראגן מעג מען דאך ס'דא אן עירוב אבער דו זייפסט דיך דאך דארטן און דאס איז דאך אלעס. איסורים, למעשה נאך די שקיעה א רגע נאך די שקיעה איז לויט גאונים א ספק בין השמשות א ספק חילול שבת דאורייתא. ווייל ס'איז דא שיטות אין דעם אז ס'איז שוין ליל גמור. סאו ווי וואס איז די חוצפה דא אז מ'קען טוהן וואס מ'וויל? פארוואס? ווייל דו רעדסט דיר איין אז די רבי זכרונו לברכה האט געזאגט אז מ'דארף נישט האלטן שיטת הגאונים? דאס אלעס איז שקר, איך ווייס פון צענליגע מעשיות וואס די רבי האט געזאגט ביי ברית ווען ס'איז געווען אין אנפאנג ספק שיטת הגאונים האט דער רבי געזאגט ווארט אויף זונטאג נאר וואס יענער אויפן עירוב טאר נישט טראגן ווען ס'איז דא אן עירוב נאר דו מעגסט מחלל שבת זיין איך זעה די קאר זוכן נאך פארקינג איך גיי אין שול איך גיי אביסל פרי ווייל דארט ווי איך דאווען דאווענט מען פרי אבער ס'איז שוין לאנג לאנג נאך פופצן מינוט נאכן צווייטן געבלאזעכץ ס'איז שוין לאנג לאנג א ספק ליל פון די גאונים. די חברה זוכן נאך מיט די קארס ווי צו פארקן. סארא דזשאוק איז דאס? מ'האט שוין היינט אלעס אונז אויסגעטרעטן, די מסירות נפש אידן דאס זענען די בני עלי', אונז זעמיר די פשוט אידן, מ'ווארט אונז נישט קיין מסירות נפש נאר מסירת הגוף, אביסל איבערגעבן דעם גוף פארן אייבערשטן. בין מיך נוהג צו פאפן נאכן זמן קרישמע, כ'זאל אויפשטיין פארן זמן קרישמע, צו אין דעם וואס איך גיי אננעמען תורה אויפסניי, קבלת התורה, איך גיי מיך פאררעכטן מיט געוויסע זאכן, ווייל דאס וואס דו טוסט אלעס אין רוטין האב איך דיר געזאגט, דאס איז גארנישט ווערט, דאס איז אזוי גארנישט ווערט אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, דאס איז אזוי ווי מאנקי סי מאנקי דו, דיין טאטע האט דיך אזוי אויסגעלערנט, דאס ווייזט נישט אז דו האסט א טראפ געפיל פארן אייבערשטן און פאר זיין תורה, דער אייבערשטער זאל שומר ומציל זיין ער זאל דיך נישט פרואוון מיט א גרויסע זאך, ביי דעם וועסטו זיכער דורכפאלן. יעצט, א נסיון איז פון די אותיות נס, א מענטש זאל קענען דורכגיין א נסיון דארף עס זיין א נס, ס'איז דא די טבע און נאכדעם איז דא א נס, יעצט אויב איינער איז נישט מקבל אויף זיך דעם עול פון די תורה אז ער גייט פאלגן, דעמאלטס אפילו ווען ער טוט די זאכן וואס ער טוט איז ער אן עובד את עצמו, ער איז נישט קיין עובד השם. יעצט. ס'איז דא א בריוו פון ר' ירוחם, ער איז געווען א משגיח זיבעציג יאר צוריק, שרייבט ער, אין היינטיגן דור ווען א מענטש האלט זיך איין איין נסיון איז עס אזא גרויסע נס, זאגט ער דאס איז גרעסער פון אברהם אבינו, ווייל אברהם אבינו האט נישט געלעבט אין אזא שווערע וועלט ווי אונז לעבן מיר, אזוי שרייבט ר' ירוחם. און ס'איז א מוסר ספר. א אינגערמאן ווי ער דרייט זיך, ווי ער. טוט נאר עפעס, איז אלעס פארבינדען מיט נסיונות. גייט ער אין די גאס, איז נסיונות. גייט ער ארבעטן, איז נסיונות. ווי ער דרייט זיך, ס'איז אזוי איינגעפירט שוין היינט דאס לעבן מיט אזויפיל נסיונות, אז מ'איז היינט. אז מ'טוט מעמיד זיין נסיונות, איז מען אין א גרעסערע בחינה ווי אברהם אבינו וואס האט מעמיד געווען זיינע נסיונות. אזוי זאגט ר' ירוחם. שטעלטס ענק פאר ער זאגט עס זעכציג זיבעציג יאר צוריק ווען ס'איז נאך געווען שטעטעלעך, ס'איז געווען א שטעטעלע דא און א שטעטעלע דארט, און מ'האט נאך געקענט דינען דעם באשעפער. שטעל דיר פאר וויאזוי היינט זעהט אויס דער מצב. סאו רבותי, אונז מוז מיר זיך אריינלאזן און דינען דעם אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין, און די אלע נסיונות זענען ניסים ממש, דער אייבערשטער קוקט ארויס דערויף. און דער אייבערשטער וויל אז אונז זאל מיר מעמיד זיין די נסיון, און דאס איז דער אמת'ער קבלת התורה. יעצט, וויאזוי קען מען אונז צוקומען צו דעם אז אונז זאל מען זיך קענען מקבל זיין אויף אונז גיין למעלה מדרך הטבע נאר בדרך נס, איז דאס אלעס מיט דעם זכות פון ספירת העומר פאר קבלת התורה. עומר איז דער ראשי תיבות עוד מעט ואין רשע. א מענטש קען זיין דער גרעסטער רשע ווען ער ענדיגט ציילן דעם ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו, דעמאלטס ווערט ער איין שטיק קדושה און ער ווערט בבחינת נס וואס ער קען טון זאכן. שלא כדרך הטבע מעמיד זיין די אלע נסיונות וואס דאס איז ממש א נס טאמער ער קען עס דורכגיין. און מיט דעם וועסטו אויך זען, די גמרא זאגט אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כאטשיג ער נעמט דאך אויף זיך דעם געוואלדיגן שווערן עול פון די תורה, ער הייסט גאר א בן חורין. און ווען איינער איז חלילה פורק עול תורה, דעמאלטס לייגט מען אים ארויף עול מלכות ועול דרך ארץ. סאו דאס איז אלעס ממש ניסים, און די ניסים קומען דורך דעם ספירת העומר און דורך דעם ערנסטן קבלת התורה. יעצט, דער יום טוב פון שבועות שטייט ושמחת לפני ה' אלוקיך, א מענטש דארף מתפלל זיין דעמאלטס אויף גלות השכינה. וואס הייסט ושמחת לפני ה' אלוקיך? זאלסט זען צו דערפרייען דעם אייבערשטן פשוט און גראד, דער אייבערשטער קודשא בריך הוא ושכינתי' אין פסוק לאזט זיך אויס והגר. ויתום ואלמנה גר, דאס איז דער אייבערשטער, ער איז אין גלות, ער דרייט זיך ארום און ער זוכט ווער ס'האלט די תורה, אלמנה דאס איז די שכינה הקדושה, זי דרייט זיך ארום, זי זוכט ווי זי קען באקומען אביסל חיות אין דעם גרויסן גלות, און יתום ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אז דאס איז יוסף הצדיק, ווייל די אותיות יפה תואר ויפה מראה, די אנפאנג אותיות זענען יתום. דער אייבישטער איז אין גלות און די שכינה איז אין גלות, ווייל ס'איז דא אזא מין זאך ווי יתום. מען נעמט טיפה זרע לבטלה און מען געבט עס ארויס נישט ווי מען ברויך. אדער מ'איז מוציא ביד, אדער מען גייט אריין אין אן ערווה, און דאס איז דאס הפך פון יוסף הצדיק'ס קדושה. סאו א יתום, די אלע קינדער, דאס הייסט, דמעות העשוקות, דאס איז אזעלכע טרערן פון זרע, וואס זיי שרייען צום אייבערשטן, פארוואס האב איך נישט געקענט האבן א בחינת הולדה? דאס איז דער גרעסטער גלות וואס איז דא, און מיט דעם יום טוב שבועות קען מען דאס אלעס מתקן זיין, און מעלה זיין די אלע ניצוצים צוריק צום שורש, צו דעם פלאץ וואס דאס הייסט גוף, די גמרא זאגט משיח קען נישט קומען ביז ס'וועט זיך ענדיגן כל הנשמות שבגוף, דא אויבן אין הימל איז דא א פלאץ וואס דאס הייסט גוף, דארטן זענען אלע נשמות צוזאמגעזאמלט. וואס זענען גרייט אראפצוקומען, און אויב מען זינדיגט איז די אלע נשמות ווערן נעבעך פארווארפן און זיי קענען נישט צוקומען צו זייער תיקון, סאו דער יום טוב שבועות איז זייער א הויעכער יום טוב, מען קען זייער אסאך קונה זיין, איך זאג אייביג אויכעט, ס'איז דא פיר מאל אין יאר וואס מען זאגט מזכיר נשמות, ס'איז די ג' רגלים, פסח שבועות און סוכות, און אויכעט יום כיפור, וואס איז.
דער ענין פון זאגן א מזכיר נשמות, בעיסיקלי ס'איז נישט מער ווי א ספאט טשעק, ס'איז א ספאט טשעק, דיין טאטע און דיין מאמע, ווער ס'האט דיך אויפגעצויגן קומט אראפ פון יענע וועלט, און זיי קוקן זיך אום אויף דיר, העי, האו אר מיי טשילדרען דואינג? טאמער זעען זיי דו קומסט צניעות'דיג אין שול, און זיי זעען מען רעדט נישט אין קיין שול, און זיי זעען אז דער אינגערמאן דאווענט ערליך, און זיי זעען אז די פרוי דאווענט אויכעט, דעמאלטס. איז דאס איז דער הזכרת נשמות. ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז ס'איז א גרויסע מצוה צו זאגן קדיש נאך עלטערן, ס'איז א גרויסע מצוה צו דאווענען פארן עמוד, דער רמ"א זאגט דאס איז א מצוה מן המובחר. למעשה איז געווען צייטן אין אלטע קהילות וואס מ'האט נישט געקענט צוקומען צו קיין קדיש, דאס אז מ'זאגט היינט יעדער קדיש אינאיינעם דאס איז א נייע זאך, דאס איז אין די צייט פון רבי עקיבא אייגער, ס'איז געווען דארטן א מלחמה, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע מלחמה, האט רבי עקיבא אייגער געמאכט א תקנה אז מ'זאל זאגן אינאיינעם די קדישים. ווייל ס'איז אויסגעקומען מענטשן זיי האבן קיינמאל נישט געקענט זאגן נאך די עלטערן א קדיש, ווייל ס'איז געווען איין מענטש האט געזאגט קדיש, און ס'איז געגאנגען לויט די פריאריטי, צו ער איז אין די שבעה צו אין די שלושים, צו אין די יארצייט, צו ער איז אויף א טאטע מאמען א חיוב, ס'איז געגאנגען מיט א סיסטעם, האט מען געמאכט, ס'איז געווען גרויסע מחלוקת, מיט אלעם האט מען געמאכט, יעדער זאל זאגן אינאיינעם קדיש, און ווי נעמען טאקע דא אסאך. כ'האב שוין געזען אסאך אשכנזישע קהילות וואס אלע אבלים גייען ארויף אויף די בימה און יעדער זאגט אינאיינעם קדיש, דא ביי אונז אין די חסידישע מקומות איינער שרייט פון די בעק, דער האלט שוין בריך הוא, דער האלט נאך יהא שמיה רבא, דער שרייט אמן, ער ווייסט נישט אויף וועלעכן, צו ער זאגט עס אויפן יהא שלמא רבא צו אויף עושה שלום במרומיו. ס'איז זייער נישט גוט דאס, מ'גייט אין אסאך פלעצער אין אשכנזישע קהילות שטעלט זיך יעדער אויף אויף די בימה און אלעס איז אין איינעם, אווי א קווייער, נישט מ'זינגט חלילה אבער מ'זאגט יתגדל ויתקדש שמיה רבא און יעדער שרייט אמן, מ'שטעלט זיך אפ, מ'ווארט, נו, טאמער איינער איז נאכנישט אפ טו פאר, באט עניוועי, איז בעיסיקלי. איז אויסגעקומען מ'האט נישט געקענט האבן א יעדער זאל זאגן קדיש, עס שטייט אין שלחן ערוך קלאהר, דער קיצור שלחן ערוך ברענגט עס, די גאנצע מטרה איז אז א איד זאל זיך פירן ווייטער ערליך און מיט דעם מאכט ער א נחת רוח פאר זיינע עלטערן אין הימל, מיט אנדערע ווערטער ווען איינער קומט און ער זאגט שוין דעם קדיש, צו ווי אין די אמעריקאנער שולן וואס מ'קומט זאגן דעם קדיש מיטן יזכור מיט א כאר, קענט עטס זיך אליינס פארשטעלן וויפיל גארנישט דאס איז ווערט, און לאידך גיסא ווען איינער האט נישט געזאגט דעם קדיש ווייל. ער האט נישט געקענט, צו האט אריינגעשריגן מיט יעדן, כל הקהל הקודש האט ער געשריגן דעם קדיש, צו ער זאגט יזכור, און ער זאגט בעבור שנדר די פופציג דאלער ווייל ער האט נישט מער, און ער פירט זיך אויף גוטע וועגן, דאס איז א גרעסער עליה ווי דער גאנצער קדיש מיטן דאווענען מיט מזכיר נשמות. סאו בעיסיקלי ווען מען קומט זען דעם אייבערשטן שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלוקיך, אז מען קומט זען דעם אייבערשטן, מוז מען זיך קומען באווייזן מיט א ריינעם פנים, און די זעלבע ווען דיינע עלטערן קומען דיך זען אין שלש רגלים אין בית מדרש, קומען זיי קוקן וויאזוי דו זעסט אויס, איי פארוואס קומען זיי יום כיפור אויכעט, וואס איז נישט גענוג די שלש רגלים, יום כיפור קומען זיי פשוט ווייל דעמאלטס דארפן זיי א גרויסן שטופ, זיי דארפן א בוסט פון די קינדער, ווייל ס'שטייט כפר לעמך ישראל אלו החיים אשר פדית אלו המתים מכאן שהמתים צריכים, כפרה! יעדער דארף א תיקון יום כיפור, יעדער דארף א כפרה. סאו די שלש רגלים קומען זיי האבן א בוסט אבער זיי קומען בעסיקלי מאכן א ספאט טשעק אויף די קינדערלעך. יום כיפור איז עס מער ווי נאר א ספאט טשעק, נאר מיט דעם וואס מען פירט זיך ערליך העלפט מען זיי אויך ארויס. סאו דארף מען זעהן אז מען דארף זיין ערליך און אפגעהיטן און די פרויען זאלן וויסן אז ווען זיי קומען, אין שול, זאלן זיי קומען אביסעלע שפעטער, מען שטעלט זיך דאווענען ניין טוירטי, קאסטום ניין טוירטי מיינט נישט פאר צענע, דאס איז פאר צענע זאלן זיי נישט קומען, זאלן נישט באגעגענען די מענער, ווייל אז ס'ווערט א תערובות מיט א פריצות איז עס גארנישט ווערט, ס'שטייט אין די הלכה אז טאמער ס'דא א חתונה וואס מען טאנצט תערובות זאגט מען נישט שהשמחה במעונו, ס'איז גארנישט קיין שמחה, ס'איז גארנישט קיין מעונו, ס'איז נישט קיין אין הימל איז דאס נישט קיין שמחה, דער רבונו של עולם קלאגט אויף דעם, און די זעלבע אויכעט ווען זיי גייען אוועק.
גראד נאכן קל הקדוש פון קדושת כתר, ארויס פון שול, נישט מען הייבט אן ארויסצוגיין, נאכדעם ווען מען זאגט קוה, די מענער טרעפן זיך, די פרויען טרעפן זיך, ס'ווערט א גאנצע א סאושעל רילעישאנס קלאב, נישט דאס מיינט דער אייבערשטער און נישט דאס ווילן דיינע עלטערן, שוין. און יעצט לאמיר גיין לערנען אביסל וועגן די מקווה פון שבועות, שבועות פארטאגס גייט מען אין מקווה, קודם רעדט מען נישט אויס פון נאך מעריב ביז נאך כתר, בייטאג. שטייט פון אר"י הקדוש הויכע זאכן דער איז מובטח אז ער אז ער וועט דאס יאר אויסלעבן. יעצט אויף צו זיין א גאנצע נאכט איז זייער א חשובע זאך צו מבטל איין כריתות. א מענטש קען נישט וויסן צו ער איז נישט מחויב כריתות. ס'דא אמאל ער האט די פרוי האט נישט געמאכט גענוג גוט א הפסק טהרה. צי ס'דא אמאל וואס מ'האט געפרעגט א שאלה און די רב האט זיך טועה געווען און ער האט גע'פסק'נט ס'איז גוט. די אלע זאכן זענען כריתות. ס'נאר א שוגג. גוט. אבער כריתות איז עס. דארף מען זייער וואטשן מ'זאל אויף זיין די אלע פאר טעג וואס ס'איז אזוי ווי הושענא רבה ביינאכט און שבועות ביינאכט ווייל דעמאלטס ווערט מען פטור פון א כריתות. אזוי ווי מ'טוט זיך פארוואגלען די אויגן פון זיך גוט אויסצושלאפן. נעמט דער אייבערשטער אוועק א כרת. איז זייער וויכטיג אז מען זאל אויף זיין. וואס מען זאל טון, דאס קען מען קיינעם נישט זאגן. ס'איז דא וואס זאגן געהעריג דעם תיקון לליל שבועות. לאידך גיסא דער ווילנער גאון און די ליטווישע איז אנגענומען אז זיי לערנען געהעריג א בלאט גמרא תוספות. דער ווילנער גאון זאגט זייער א שיין משל. א מענטש האט א סטאר. משל ס'איז דא א סטאר ווילהעלם האט א סטאר אין ווילימסבורג שטעלט ער ארויס ביי די פענסטער די מין עסצייג די מין דישעס ער שטעלט ארויס אלע סעמפלס וואס ער האט אינעווענדיג אין סטאר א מענטש זעהט אז ס'איז דא גייט ער אריין און ער קויפט טאמער אבער האט ער נישט אינעווענדיג וואס צו פארקויפן וועט ער נישט ארויסשטעלן א סעמפל אינדרויסן. זאגט דער הייליגער ווילנער גאון אזוי, אמאל האט מען געקענט כל התורה כולו, סא מען האט געליינט די ערשטע דריי פסוקים און די צווייטע די לעצטע דריי פסוקים, און אין תנך אויכעט, און אין די גמרא מיט די משניות מיט אלעם, איז די מענטש דורכגעגאנגען די אלע הלכות מיט אלעם. היינט אבער אז אונז קעמיר גארנישט, סתם צו זאגן אביסל דא און דארט איז געכאפט דא און דארט און סאיז גארנישט. קען נישט זאגן סאיז גארנישט, דער ווילנער גאון האט געהאלטן אז מזאל נישט אזוי טוהן. ווייל באמת דאס דאס וואס איז צאמגעשטעלט איז דא א בריוו פון הייליגן של"ה הקדוש וואס איז געווען א מעשה אין בית יוסף איז ארויף געקומען אויף ארץ ישראל און זיי האבן זיך צאם געקומען אין צפת און זיי האבן געלערנט אינמיטן די נאכט האט די שכינה הקדושה אנגעהויבן צו וויינען יאמערליכע קולות און שרייען עטס ווייסט נישט ווי פארוואגלט איך בין, ווי איך גיי ארום מיט צרות א גאנצן טאג, צער השכינה, און דאס וואס עטס זיצט און לערנט דא ביינאכט, טוט עטס מיך אויפהייבן פון מיינע צרות, און ווען ס'וואלט ווען געווען דא א מנין, וואלט איך געהאט א מורא'דיגע תקימה, א מורא'דיגן אויפשטאנד, כ'וואלט מיך זייער גוט געפילט. און זיי האבן ווייטער געלערנט, דעם אנדערן אינדערפרי האבן זיי עס פארציילט פאר די אנדערע חברים, זענען זיי אלע געקומען. עס איז שוין געווען א מנין און מען האט געזאגט קדיש, סאו בעיסיקלי דאס איז געמאכט, דער של"ה הקדוש זאגט אז מען האט דאס וויאזוי מען האט געמאכט דעם תיקון לליל שבועות אזוי איז עס געמאכט, סאו דאס איז נאך פון די קדמונים, דאס איז נאך א פריעריגע זאך, אבער עכ"פ דער ווילנער גאון זאגט אז דאס איז געמאכט פאר אזאלכע אידן ווי דער של"ה הקדוש וואס ער האט געקענט כל התורה כולה איז מיט דעם וואס מען האט אביסל געזאגט האט מען זיך דערמאנט אלעס, סאו אזוי ווי דער סטארקיפער שטעלט ארויס אינדרויסן א סעמפל און מען קומט אריין טרעפט מען די גאנצע זאך.

יעצט איז זיכער אז מ'איז אויף און מ'ברענגט אן די נאכט איז זיכער בעסער מ'זאל גיין שלאפן דער'ס נאו דאוט און נאו קוועסטשען ספעשעלי ס'איז געווען פאראיאר ביי שבועות ס'איז געווען עפעס א יונגעל מ'האט אים ארויסגעלאזט פון פסח תקוה איז ער ארומגעגאנגען אטאקירן קינדער אין די גאס קינדער דרייען זיך גאנצעטע נעכט אין די גאס ס'איז אן אומגליק און די טאטעס זיצן אין שול און לערנען און זיי מיינען זיי וואטשן די קינדער דו וואטשט גארנישט דאס קינד איז אינדרויסן דאונט פארגעט דאס קינד איז אוטסייד ביי נייט און ווער דרייט זיך ביינאכט אין גאס? האדלעמס! חזירים, די וואס זיי זוכן ענקערע קינדער. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, ס'דא דער אין הייליגן ליקוטי מוהר"ן פון ר' נחמן ווערט געברענגט, דאס איז אין תורה נו"ן וא"ו, ברענגט ער די גרעסטע סודות אויף די מקווה פון שבועות ביי פארטאגס, טייטש אזוי, מען לערנט א גאנצע נאכט און פאר ס'נאך דא עלות השחר גייט מען אין די מקווה און מען. גרייט זיך צו צום דאווענען, זייער אסאך מענטשן דאווענען מיטן נעץ ווייל ס'איז באקוועמער, אזוי קען ער אפדאווענען, גייט אהיים גראד שלאפן אפאר שעה. אסאך גייען זיך לייגן און נאכדעם שטייען זיי אויף. און זיי דאווענען צען, האלב עלף, אבער דעמאלטס איז שוין נישט די זמן תפילה. סא עניוועי, נהרא נהרא ופשטיה, יעדער זאל טון וויאזוי ער טוט, אבער איין זאך, וואטשן די קינדער מוזטו, און נאכדעם דארפסטו גיין אין מקווה, און איך האב שוין געזאגט צענליגע מאל, די חזירים זיצן א גאנצע נאכט, זיי זאגן פאר די ווייבער אונז גייען מיר זאגן תיקון לליל שבועות, אבער באמת גייען זיי נישט זאגן תיקון לליל שבועות, באמת וואס זיי טוען איז אז זיי גייען נעבעך נעבעך אין די מקווה, זיי ווייקן זיך און זיי כאפן פיש א גאנצע נאכט. סאו די קינדער זענען אויך צוגעוואוינט אז די טאטעס נעמען זיי אין די מקווה פארטאגס. ס'איז אלעס איז זייער פיין זייער חשוב אבער דו מוזט גיין מיט מיט דיין קינד. דזשאסט ביקאוס ס'איז א הייליגע טאג פון שבועות מיינט נישט אז די חזירים זענען סעטיספייד. אן די קאנטרערי ווי הייליגער דער טאג איז אלס מער דארף מען וואטשן די קינדער. כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, א יעדער טאג וואס איז גרעסער פון אן אנדערן טאג ס'איז א יום טוב, עס פלאמט דער יצר הרע אסאך מער. סאו די אלע זאכן דארף מען אונז נעמען אין קאנסידערעישן. יו דאונט פלעי געימס וויט יור טשילדרען. טאמער דו קענסט נישט אויפזיין און וואטשן דיינע קינדער, נעם דעם קינד אויך אהיים שלאפן. ער האט נישט אזויפיל געווינען מיט זאגן תיקון הק ד לליל שבועות. ווי עס קען אים באטרעפן א אומגליק א צרה וואס ער וועט קיינמאל נישט ארויסקריכן דערפון, און איך בעט אויך די אלע שמשים אז א גאנצע נאכט איז אפן די מקווה, פארוואס ווייל ערב שבועות גייט מען דאך אין מקווה, און ס'איז דא וואס זיי גייען ביז א שעה צוויי נאכן זמן אויך, און נאכדעם, און פארטאגס דארף מען דאך שוין עפענען די מקווה ווייל מענטשן גייען שוין. מענטשן ענדיגן אפ זייער תיקון ליל שבועות און זיי גייען אין מקווה, זיי גייען אהיים שלאפן, ווייל דאס איז דער מקווה פון מים נוקבין, דאס איז מקווה מ"ן, דאס איז דער פיפציגסטער טאג, דאס איז דא אין דעם אזאלכע סודות נפלאים ונוראים. על כל פנים, עס גייט מען שוין אין מקווה, איז אפן די מקווה א גאנצע צייט, איך בעט אלע שמשים מיט אלע רבנים, עטץ איף יו אר גאנא ליסן פיין, ווען נישט עטץ האבן לאוסוטס, דעטס ווען ס'טוט דעם אונגערישן בהמה וויי די טאש, הייבט ער אן צו זעהן אז ס'טויג נישט, סאו יעצט גייטס האבן לאוסוטס עניוועי, ס'הייבט זיך יעצט אן, כ'וועל געבן אן אנדערן שיעור וואס איז האו איטס מאווינג פארווערד ברוך השם, באט עניוועי דאס איז נישט יעצט די אישו, די אישו איז. אז די מקווה דארף זיין צוגעשפארט א גאנצע נאכט, א האלבע שעה נאכן זמן צו פופצן מינוט נאכן זמן, די מקווה איז קלאוזד, הערמעטיש קלאוזד. יעצט שבועות איז פאר טווענטי סיקס איז דער עלות, מען גייט אין די מקווה גייט מען פארן עלות, סא דארף מען עפענען די מקווה לאמיר זאגן דריי אזייגער, און ווארטן דארטן מיט א משגיח, ס'זאל דארט שטיין א משגיח פון טעם פון קהל, ווייל ס'איז זייער א גרויסער עולם און אז מען קאנדענסט עס אין א קליינע צייט צו גיין, מוז יעדער גיין אין די פאר אין די שעה צו די אנדערטהאלבן שעה, און נאכדעם שפאר עס צו נאכאמאל, און פאר די וואס זיי גייען דאווענען ניין דרייסיג צו צען, און פאר די וועסט עס עפענען אכט אזייגער. לאז נישט די מקווה אויף הפקר,

און געבט ארויס א צעטל אונטערן נאמען פון די עדה החרדית און שרייבט זיך אונטער זיין הענקאק, זיין דזשאן הענקאק האט ער ארויף געלייגט דארט זיין חתימה אז מען זאל חלילה און מען דארף אים זעהן צו ראטעווען, מען טוט יעצט ריאפיעלן און מען דארף האבן הונדערטער טויזענטער דאלער און ס'איז ביטול תורה ווייל ער זאגט שיעורים, אונז ווייס מיר אז די חזירים זאגן שיעורים זענען גרויסע תלמידי חכמים. אונז ווייס מיר דאס, אבער ווער ברויך זיין שיעור? ער זאל זיצן זיינע אַכט און צוואַנציק יאר, נאר וואס, פונעם טאג וואס טובי' יחוד האט זיך ארויפגעשטעלט מיט דעי שקצים מיט דעי עדה, און אונז געגעבן נבילה פלייש, ס'האט אים נישט געהארט, ס'האט אים גארנישט געהארט, מ'האט געקענט טון וואס מ'האט געוואלט מיטן נאמען פון די עדה, פון דעמאלטס טאג איז די עדה אפגעפרעגט אינגאנצן. יעצט אונז ווייס מיר אז דאס זענען גרויסע תלמידי חכמים, און אונז ווייס מיר אז זיי האבן קיינמאל נישט געטון גארנישט, נחמיה וועבערמאן קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם, איי ער זיצט דאס ווייל צוועלף גוים זענען געווען קאנווינסד, דעטס אלל. באט רבותי ווי העוו טו ליוו אין ריאליטי, ס'געשעט די גרעסטע אומגליקן, נאר קיינעם הארט עס נישט, מ'וועט זאגן ס'נישט אמת און פארטיג, אבער פאר לאו סוטס דארטן גייט עס ענק יא הארן, ביקאוז יור פאקעט איז גאנא ביקאם דרעינד, די חברה האבן נישט קיין מורא. האסט שוין גענומען דאס מיידל? זי איז עניוועי אוועק פון ווילימסבורג, איר טאטן האסטו שוין אומגעברענגט דעם גאנצן טעלעפאן בוק, און יעצט וואס גייסטו טון? זי גייט ענק סוען פאר פופציג מיליאן דאלער, און וואט אר יו גאנא דו נאו? וואס עסטו יעצט טון? עסטו נאכלויפן אויף פלעטבוש עס צו שלאגן? נא, אונז האמיר נישט קיין מורא היינט, ווייל מען ווייסט, די גאווערמענט וואטשט דעי חברה עניוועי. סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול וואס מען טוט. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט, אינסעסט. זענען די ארגסטע דזשינקס פאר פעמיליס, קרובים, אין זומער, דרײַסיק פראצענט קינדער זענען אטעקט פון קרוב משפחות, דאס הייסט וואן אוט אוו טרי, אז דו האסט דרײַ קינדער און דו ברענגסט אריין דיין שוואגער פון מאנרא זאל זיין ביי דיר אויף יום טוב, זאלסטו וויסן איינער גייט ארויסגיין א פגוע, איף די לאו אוו עווערידזש איז רייט, וויטש איט אנפארטשענטלי העפענס טו בי רייט, סאו דאס דארפסטו צונאימט צו וויסן. יו העוו טו סטארט פעיסינג ריאליטי, זאלסט קיינעם נישט אינווייטן אויף יום טוב, נאובאדי, נאובאדי שוט קאם טו יור האוז פאר יום טוב, דיין אייגענער טאטע צו דיין אייגענער שווער איז א נואף א חזר, און ווען ער וועט האבן א טשענס וועט ער כאפן זיין אייגענעם אייניקל און ער וועט זי רעיפן, טראסט מי, סאו דאונט טעיק א טשענס. און מיט דעם עסטו פארשטיין, איך האב פריער געזאגט אז א גר איז דער אייבישטער, און דער יתום איז דער וואס איז זינדיג מיט פגם הברית און די אלמנה איז די שכינה הקדושה. יעצט אין דברים אין ט ז אין פרשת ראה פסוק י א שטייט ושמחת לפני ה' אלקיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך זאגט רשי אזוי א מורא'דיגע רשי, רשי זאגט. ווי שטייט דאך אין די תורה שמחת לפני השם אלקיך אתה, די, בנך איז דיין זון, ובתך און דיין טאכטער, ועבדך ואמתך, דאס איז דיין קנעכט און דיין דינסט, והלוי אשר בשעריך, און דער לוי, והגר, און דער גר, והיתום ואלמנה, איז דא אכט מענטשן. זאגט רש"י א מורא'דיגע זאך, והלוי והגר והיתום ואלמנה, ארבעה שלי, מיינע פיר, דאס איז דער לוי מיטן גר מיטן יתום מיט די אלמנה, כנגד ארבעה שלך, קעגן דיינע פיר, וועלכע? בנך בתך עבדך ואמתך. זאגט דער אייבערשטער אזוי, אם אתה משמח את שלי, אז דו וועסט דערפרייען מיינע, אני משמח את שלך. וועל איך דערפרייען דיין. בקיצור, דער אייבערשטער ווארט אז אונז זאל מיר אים דערפרייען, מען זאל דערפרייען דעם אייבערשטן, דעם גר, וואס דאס איז כביכול דער אייבערשטער, און מען זאל אויך דערפרייען דעם יתום, מען זאל זיך אליינס דערפרייען, מען זאל תשובה טון אויף חטאת נעורים און אלמנה, דאס איז די שכינה הקדושה. יעצט דא שטייט והלוי אויכעט. הלוי מיינט מען דורך די אידן וואס זענען באהאפטן צום אייבערשטן דורך די צדיקים וועט מען צוקומען אז מען זאל קענען תשובה טון.

ס'שטייט דריי טעג זאגט דער אייבערשטער אן פאר משה רבינו דריי טעג אל תגשו אל אשה גיין זיי נעבעך און זיי זינדיגן אין די מקוואות זאגט דיר דער אייבערשטער אז דו ווילסט זיין פרייליך דו ווילסט האבן בנך ובתך און עבדך ואמתך דו ווילסט האבן זינען און טעכטער זאלסטו נישט גיין ארום זינדיגן דערפריי מיך אויכעט זאגט דער אייבערשטער און דערפריי דיך.

בנך ובתך, וועסט האבן קינדער, זין און טעכטער, וועסט האבן ועבדך ואמתך, דו וועסט האבן געלט אויכעט, ווייל דער פגם הברית ברענגט די גרעסטער חרבן. יעצט דער יום טוב חג השבועות, שרייבט רבי יעקב עמדין אין זיין סידור, אין עמודי שמים, מצות שמחת יום טוב הקדוש הזה גדולה מאוד, די מצוה פון שמחת יום טוב איז זייער גרויס, ורבה און ס'איז גרעסער על כל שמחת הימים הקדושים, ס'איז גרעסער ווי אלע אנדערע שמחות פון אלע ימים טובים, והא ראיה די גמרא זאגט מר בריה דרבינא יתיב בתענית ער איז געזעסן א גאנץ יאר אין א תענית, לבר מעצרתא אויסער שבועות. פארוואס? ווייל ס'איז עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה הכתובה מסיני. יעצט, אונז דארף מען פארשטיין, אזוי ווי כ'האב ענק שוין מסביר געווען, אז ס'איז דאס וואס אונז האלט מיר יעצט דעם יום טוב איז נישט צו עס קאמעמערעיטן אזוי ווי מאדערס דעי אדער פאדערס דעי, אזוי ווי די גוים האבן זייערע חגאות, ניין, א יום טוב איז אז ס'שפילט זיך איבער די זעלבע זאך אין הימל נאכאמאל, סאו די מלאכים זענען געווארן זייער דזשעליס אויף כלל ישראל, תנה הודך על השמים. איז די זעלבע קנאה גייט יעצט אויכעט געשען, סאו מ'זאל קענען באמת מקבל זיין די תורה שבועות אזוי ווי עס דארף צו זיין, דארף מען האבן א דאפלטן התגברות היצר, קודם סתם אזוי ווייל יעדע זאך וואס א מענטש וויל טוהן גוטס איז דאך דא א יצר הרע, און נאכדעם נאך א זאך אויף צו נעמען זיך און מקבל זיין אויף זיך א געוויסע נייע קאמיטמענט מען זאל נאכאמאל מחדש זיין די אלטע קבלת התורה און מען זאל עס נאכאמאל באנייען איז דא א געוואלדיגע יצר הרע צו דעם אויכעט. ווייל די מלאכים שטערן, זיי זאגן תנה הודך על השמים, סאו עס איז זייער, דער הייליגער יום טוב שבועות ווי גרויס ער איז און ווי הייליג ער איז האט ער א דאפלטן כנגד, און מיר דארפן זיך זייער אונטערגארטלען און מאכן א געהעריגע הכנה צו דעם הייליגן יום טוב. דער הייליגער קדושת לוי זאגט, נשאלתי ממדינת ליטא, פארוואס הייסט עס עצרת? אין די תורה געפינט מען נישט נאר ביי שמיני עצרת, עצרת איז דער הייליגער קדושת לוי מסביר, ווייל יעדער יום טוב ברענגט מיט זיך מיט, פסח ברענגט מיט זיך מיט אכילת מצה, סוכות ברענגט מיט זיך מיט ישיבה אז מען זיצט אין די סוכה, ראש השנה ברענגט מיט זיך מיט תקיעת שופר, און אזוי יעדער יום טוב, סוכות ברענגט מיט זיך מיט א לולב מיט אן אתרוג, יעצט שמיני עצרת. האט גארנישט א ספעציעלע זאך, נאר מען זאל זיך אויפהאלטן פון א מלאכה, די זעלבע זאגט ער איז שבועות, ס'האט נישט קיין שום ספעציעלע זאך, נאר האט מען עס א נאמען געגעבן עצרת שבועות, איז וויל איך צולייגן צו די הייליגע ווערטער, ווייל שבועות. איז נישט מחייב מער גארנישט ווי אז מען זאל נאכאמאל מחדש זיין ביי זיך התחדשות פון די קבלת התורה, און נאכדעם וועסטו שוין טון ווייטער, טאמער האסטו נישט קיין נייעם התחדשות, נו אז דו האסט נישט מקבל געווען די תורה וואס וועסטו איינהאלטן? און דאס איז די שווערסטע זאך, ס'איז שווערער ווי אלעס אינאיינעם, צו בלאזן שופר איז נישט אזוי שווער, צו מאכן א סוכה איז נישט שווער, קויפן לולב און אן אתרוג איז נישט שווער, צו עסן מצה איז נישט שווער, אבער צו נעמען א דזשענערעל קאנטרעקט, סיינען א נייעם קאנטרעקט, נאכאמאל איבערצונעמען די אמאליגע קבלה אז איך גיי עס טון ביתר שאת וביתר עוז, איז די פשט יעצט למעשה נעמסטו דיר גארנישט אונטער, דו נעמסט נאר אונטער א נייעם קאנטרעקט, אבער דאס גייט דיך צוברענגען אז דו'סט מוזן איינהאלטן די גאנצע תורה. מיט א גאנצן ברען. וועגן דעם איז שבועות זייער א שווערער יום טוב, ווייל ס'איז דא א מורא'דיגער כנגד, אבער ס'איז אויכעט דער שענסטער און דער גרעסטער יום טוב, ווייל דא גייסטו צוריק אריין אין דעם עול פון וועלן איינהאלטן די הייליגע תורה. יעצט לאמיר רעדן אביסל וועגן די אקדמות. די אקדמות. איז א מורא'דיגער פיוט, ס'איז אזוי גרויס אזוי הייליג, אז כ'האב געליינט אז אין ליובאוויטש זאגט מען עס נישט, ווייל איינער פון די רעבעס, כ'ווייס נישט צו די מהרש צו די מהרשב, איינער פון די רעבעס זענען אויסגעגאנגען אינמיטן די אקדמות ווייל זיי האבן געוויסט עד היכן דברים מגיעין, ס'געווען ממש התדבקות רוחא ברוחא אינמיטן די אקדמות. יעצט ס'האט עס געמאכט א איד וואס האט געהייסן ר' מאיר ב ר יצחק שליח ציבור, ער איז געווען פון גערמייזא, ער איז נפטר געווארן אין בערך אין די יאר תתנ ו צו אלף החמישי. דער ר' מאיר איז געווען אין די זעלבע צייטן ווי רש י, רש י ברענגט אים אויף א פלאץ אין הושע אין קפיטל ו פסוק ט', זאגט רש י והראשון מדברי ר' מאיר שליח ציבור זכר צדיק לברכה. תוס' ברענגט אים אויך צו אויף א פלאץ אין מסכת ראש השנה דף י א עמוד א' שטייט ור' מאיר שליח ציבור, אזוי זאגט תוס' דארט. יעצט ווי ס'באוואוסט איז אז רשי האט געלערנט תורה פון דעם פייטן, דער זון פון דעם ר' מאיר איז געהארגעט געווארן אויף קידוש השם דעמאלטס ווען ס'איז געווען די קרוסעיד. עס איז געווען תתנ ו צום אלף החמישי, יעצט דער רבי מאיר האט מקדש געווען שם שמים מיט א וויכוח מיט די גלחים, און זיי האבן אים געוואלט איבערדרייען ער זאל חלילה איבערלאזן אידישקייט און ער זאל ווערן א א קאטוילישע גוי חלילה, ער האט צו אלע איבערגעוויזן אז ס'איז נישט אמת אלע זייערע שטותים, און ער האט געמאכט דעם געוואלטיגן אקדמות וואס דאס ווייזט פיל מיט די גרויסקייט פון אייבערשטן און ליבשאפט צו די אידן און די מעלה פון די הייליגע תורה און דעם שכר וואס איז אנגעגרייט פאר אידן אויף יענע וועלט. ס'האט נישט געדויערט לאנג נאך דעם ויכוח איז ער געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט דעם פיוט פון אקדמות. דאס איז בה צושפרייט געווארן איבער די גאנצע וועלט, מ'זאל זאגן פאר קריאת התורה. ביי שבועות מיט א ספעציעלן ניגון אקדמות מילין ושריות שותא. יעצט די אקדמות האט אין זיך נײַנציק חרוזים, עס האט אין זיך פֿיר און פֿערציק חרוזים הייבן די ערשטע פון אנפאנג הייבן זיך אן אויפן אלף בית נאר ס'איז געדאפלט יעצט די אלף בית איז כ ב אותיות איז דא און צוויי מאל כ ב צוויי מאל צוויי און צוואנציג איז פֿיר און פֿערציק. די די איבריגע חרוזים זענען אויף זיין נאמען וואס ער האט אריינגעשטעלט, מאיר בר ר' יצחק יגדל בתורה ובמעשים טובים אמן וחזק ואמץ. מען האט עס דירעקט געמאכט אויף אראמיש כדי מען זאל נישט פארשטיין נאר אידישע קינדער וואס זענען עוסק אין די תורה און אין די. גמרא. די גוים זאלן דאס נישט פארשטיין. אלע חרוזים לאזן זיך אויס מיט תא, תוו אלף, צו ווייזן אז די תורה האט נישט קיין שום חקר און קיין שום סוף, דו קענסט עס נישט נאכגיין, ס'איז רחוקה מני ים. און אזוי ווי א מענטש האט געענדיגט די תוו, הייבט ער שוין אן נאכאמאל די אלף, ווייל דו האסט נאך גארנישט געענדיגט און האסט גארנישט נאך אנגעהויבן, ס'איז אלץ אסאך גרעסער און טיפער ווי אונז מיינען. יעצט די עיקר וואס דער פייט האט געמאכט איז, דאס הייסט אזוי ווי צו בעטן א רשות, אזוי ווי מען רופט אויף חתן תורה, חתן בראשית, מען בעט רשות מען זאל קענען, ליינען די קריאה פון די עשרת הדברות, ווייל דעמאלטס קומט וירד ה', דער אייבערשטער קומט אראפ, און מען הערט, די נשמה הערט ווי דער אייבערשטער זאגט אנכי און לא יהיה לך. יעצט, מען ליינט אויכעט אין שבועות רות, רות, זאגט די גמרא, ס'איז אין לו לא זכות ולא חובה, נאר צו באווייזן דיר די גרויסקייט פון גמילות חסדים. יעצט איך האב אייביג געזאגט ס'איז דא נאך א זאך פארוואס מ'האט געדארפט האבן רות, ווייל אונזער רבי האט דאך געמאכט דעם ספר על הגאולה ועל התמורה, און דער מקור פון דעם ספר איז דאך דארטן, על הגאולה ועל התמורה. כל פנים, למעשה וויל איך נאר זאגן א קליינע זאך מעורר צו זיין וואס דאס הייסט גמילות חסדים. אין מיין שכנות וואוינט א אינגערמאן. וואס פלאגט זיך אויכעט מיט שידוכים. נישט נאר איך פלאג מיך ווייל כ'האב א האטליין, ס'דא אנדערע וואס זיי פלאגן זיך אויכעט. די קינדער זענען מסתמא זיין מיין עלטער, די זעלבע עלטער ווי מיינע קינדער, פלאגט זיך אויכעט, און ער גראדע א באלעבאטישער יונגערמאן, ער באדערט נישט קיין פליג. ויהי היום. ער וואוינט אין דעם בילדינג וואו ס'איז געשעהן נעבעך דער אומגליק פון דעם זילבערשטיין'ס טאכטער. איז געווען א מדובר, א טאטע זאגט נישט קיין קדיש נאך קינדער ווייל ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג און ס'איז אזא סימן קללה אז עס שטארבט אוועק א קינד ביים לעבן. אויף יעדע זאך האט די תורה געגעבן א נאמען, אויף א מאן ווען ער שטארבט הייסט די פרוי אן אלמנה, ווען עלטערן שטארבן הייסן די קינדער יתומים, אז מען פארלירט קינדער ביים לעבן האט עס נישט קיין נאמען. ס'איז אזא צער אז די תורה האט עס קיין נאמען נישט געגעבן. בקיצור, איז געבליבן א שאלה ווער ס'וועט זאגן קדיש. איז דער טאטע קען נישט זאגן קדיש, אבער מ'זאגט נישט אויף קיין קינדער קדיש. און ס'האט זיך געטון א מדובר. האט זיך אנגערופן איינער פון די שכנים פון הויז, איך האב נישט נישט קיין טאטן און נישט קיין מאמען, איך נעם מיך אונטער צו זאגן קדיש, ווייל אז מ'האט עלטערן איז נישט גלייך צו זאגן. אויב אסאך מאל זענען זיי מקפיד און אמאל קען זיין זיי שטארבן אינמיטן דעם יאר, איז פאר צוויי אויב מען זאגט קדיש איז קיינמאל נישט אזוי גוט ווי ווען מען זאגט פאר איינעם. האט ער זיך אונטערגענומען ער גייט זאגן קדיש. דריי וואכן נאכדעם איז זיין טאכטער א כלה געווארן מיט א גליק שידוך, ס'איז דא געלט און כבוד מיט וואס איר ווילט הערן און געדענקען. געגאנגען איז די משפחה זילבערשטיין, זיי האבן אים אראפגעטראגן פלאוערס פינף פיס הויעך און זיי האבן געזאגט זעסט מיין טאכטער האט זיך געמיהט פאר דיר. צוויי שכנים פון איין הויז. די קינדער האבן זיך געקענט אלע יארן. זי איז אנגעריסן געווארן און אוועקגעריסן געווארן, אבער אז מ'האט פאר איר געטון עפעס איז זי צוריקגעקומען און זי האט געטון א טובה. רבותי, רות, אין בו לא זכות ולא חובה, ס'האט איין זאך, גמילות חסדים. און דאס איז וואס אונז דארף מיר זיך אריינבאקן פון דעם הייליגן יום טוב שבועות. מ'דארף אנהויבן צו זיין גוט איינער צום אנדערן און נישט וויי טון איינער דעם אנדערן. און אין דעם זכות וועט אונז דער אייבערשטער העלפן און מיר קענען מקבל זיין די תורה ווי עס דארף צו זיין, און וועלן מיר זוכה זיין צו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן, האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבועות.